א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויצא. די וואך האט זיך אפגעשפילט אסאך נייעס, מען דארף רעדן. קודם כל, ס'איז שוין ברוך השם שטיל געווארן, די פרשה וואס מען האט געהארגעט א מענטש איז שוין ברוך השם שטיל געווארן, נאו פראבלעם. ס'איז דא די שטארקס פרשה איז אויך שטיל געווארן, מען האט איר געזאגט מ'עט ערלעדיגן די אינשורענס וועט באצאלן. ס'איז געווען עפעס א כ'ווייס נישט וויפיל מיליאנען דאלער לייף אינשורענס, און דעטס די נעים אוו די געים. חוץ פון דעם, א פרוי טאר מען נישט טראסטן. מ'טאר איר נישט טראסטן ווייל די פרויען זענען אזוי שוואך, ס'איז נשים דעתן קלות. מ'קען נעמען א מאן וואס האט מיט איר געלעבט און וואס האט איר אויסגעהאלטן מיט דרך הכבוד, און פארקויפן אז מ'זאל אפילו נישט מאכן קיין משפט. חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט. יא זיי קענען באשטיין עס לאנג עס איט'ס אווער וויט ווער ווייסט ווי העפי זי האט געלעבט און אין שלום בית מיש איך מיך נישט אריין ס'איז איין זאך יו נעווער נאו די אינסיידס עניוועי איז למעשה דא גייט אויך שטיל ווערן ווייל זיי האבן גענוג געלט מיט יעדן אפצאלן און מ'וועט אפצאלן פאר די גאווערמענט, די גאווערמענט איז דאך אזוי קאראפט אז דער עולם כאפט נישט, געקומען איינער ער האט פארברענט אין סקווער, פארברענט איינעם ראטענבערג, און די גאווערמענט די קאורט האט געוויסט אז מ'האט געמאכט א סעטעלמענט, ווייל איך בין געווען דעמאלטס ביים קאורט, די דזשאדזש געט אזא פרעג, דיד דעי פעי יו די מאני ארעדי, האבן זיי געפרעגט ראטענבערג די צוויי מיליאן דאלער, אר איז איט דזשאסט. אן די ווארקס דעט דעי וויל פעי, זאגט ער נאו איי העוו איט אלרעדי אין מיי פאסעשאן, דאס האב איך אליין געהערט ווי ער זאגט עס, צוויי מיליאן דאלער האט מען אים שוין געגעבן, ווייל די דזשאדזש האט געוואלט מאכן זיכער הי העז די מאני, ווען נישט סקווער מארגן מוז ער נישט באצאלן. איך וויל פרעגן ווי קען א גאווערמענט טוהן אזא זאך? גייסט יענעם פרעגן צו ער האט שוין באקומען די געלט וואס מען האט צוגעזאגט וואס אויף דעם חשבון לאזט מען שפיצערן ארויס? ס'איז אנבעליוועבל! אונז זעמער אזוי מעסד אפ אז איך וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז ממש א דזשאוק. סאו דא עט אויך זיין די זעלבע, יענער עט בלייבן קריפלט פאר לייף, מ'עט מאכן א דיעל מיט די, כ'ווייס נישט מיט וועם מ'עט מאכן, צו מיטן ווייב, צו מיט די קינדער, מ'עט אים לאזן ווייטער וואקן. ווען איך בין געאנגען אין סקול זיך צו לערנען אקאונטינג האט די פראפעסאר געזאגט אזוי, אין ארדער פאר יו טו טעיק אווער א ביזנעס, אדער טו באי א ביזנעס, אדער טו קריעיט א ביזנעס, יו ניד.

כ'רעד שוין נישט פון די רציחות, איך רעד פון די ער איז נאכגעלאפן א מיידל אין האנג קאנג און האט זי גערעיפט אין א האטעל, און זי איז אים נאכגעלאפן און ער האט איר באצאלט, ס'איז אלץ לא יחרץ, אבער אויבן אן ביי רעדן ביים טיש מעג ער זיצן, פארוואס נישט? עניוועי, ס'א מורא'דיגע בזיון וואס דא גייט פאר, און איך וויל ענק זאגן די אלע וואס וואוינען דא האבן א סיריעס פראבלעם, ווייל סוף כל סוף ענקער קאמיוניטי בלייבט אנסעיף. די אידישע מאפיא. ס'איז געווען א פלאץ וואס די אידישע מאפיא האט אריינגעלייגט ביליאנס אוו דאלערס און זיי האבן געלייגט אן איי און מ'האט געהארגעט דעמאלטס הונדערטער מענטשן. היינט הייסט דאס די פעימאס לאס וועגאס. ס'איז א מולטי ביליאן דאלער ביזנעס. עניוועי, ס'איז גוטע נייעס. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז געווען א רבי געהייסן ר' משה'לע דער וויזשניצער רבי. געווען א רשע מרושע וואס זיין גלייכן איז נישט געווען, ס'איז געקומען צו אים אַכציק משפחות און זיי האבן געוויינט ווארף אונז נישט ארויס פאר ראש השנה אונז האבן נישט ווי צו גיין, די ריעל עסטעיט האמיר אונז געקויפט דאס איז נישט דיין ווייל דו האסט מענטשן וואס זיי גייען זיך שלאגן ממילא ביסטו באלעבאס, מאמעס האבן געוויינט צו נעם, קינדער האבן געוויינט צו נעם און דער רשע מרושע האט נישט געוואלט אויסהערן עטס עטס ארויסגיין פון דא, ער פלעגט זאגן אין וויזשניץ זאגט מען. אוי השיר והשבח לחי וואי וואי עולמים נאך דאס זאגט מען איי התהילה והתפארת לחי איי עולמים פלעגט ער זאגן די איי האט אויך א חמימות א חזיר געווען איז דעמאלטס האט מען געדארפט ארויסווארפן איז געקומען צענליגע אינגעלייט אונז האמיר גארנישט מיט די פרשה. ניין מען מוז די אייער אויך ארויס ווארפן ווייל די אייער גייען מאכן נייע און זיי ווייטער זיין שונאים. א משוגענער געווען. ער געווען א צודראדעלטער מענטש. און ער האט באצאלט א ביטערע פרייז פאר דעם. עס איז געשען אזוי מן השמים אז עס איז נישט אינגאנצן אונטער געגאנגען ווייל ער האט א זון דעם סרול וואס ער איז א גאון דער עולם ווייסט נישט דער עולם מיינט אז דער סטייפלער איז געווען א גאון עולם

ס'האט מיר א איד פארציילט, בדידי הוה עובדא זאגט ער, דער מענטש איז א גאון אין מידות, ער געהאלטן אין איין זאגן פאר מענדעלע, לאז זיך ארויס, קענסט האלטן די אלע גענעיווישע געלטער דו האסט צוגעגנב'עט פון די ירושה פונעם זיידן אין די שווייץ, אבער לאז מיך אויך עפעס. און שטעל דיר פאר, געווען אין די שווייץ, געפארן זעהן דעם טאטן, האט מענדעלע שייגעץ געזאגט האק אים אין רוקן, ער האט געהאט דארט אן אפערעישן, און ס'איז געווען עפעס א באיאנער חסיד, ער האט געהייסן רבי שרול זילבערשלאג, דער שרול זילבערשלאג, לכאורה איז דער געדארפט זיין אן איידלער איד, ער איז געווען דער גבאי אויך אבער ער איז געווען אזא שייגעץ, מענדעלע האט אים געפראגרעמט? אנבעליוועבל! סאו מענדעלע האט געפראגרעמט זיינע חברה זאלן שלאגן און הרג'נען? יעצט איז דא עפעס א ספרדישע ישיבה אין בני ברק, זיי האבן זיך צושלאגן די וויזשניצער בחורים מיט די ספרדישע, און ס'איז דא ווידיאוס, ס'דרייט זיך ארום איבעראל ווי מען הרג'עט זיך און מען שלאגט זיך, מען האט אראפגעריסן די מזוזות, מען האט צובראכן יענעם אין די ישיבה, אין די ספרדישע ישיבה, אלעס.

שוין, דא האט עטס עס, ער האט געשפילט א ווידיאו ווי די בחורים האקן שטיקער איינער אין צווייטן, אינמיטן שרייט מען מישער, מישער מיינט לעבעדיג, אין מירון טאנצט מען אויכעט אינמיטן שרייט איינער מישער, כ'האב מורא ער זאגט פישער נישט מישער, זיי כאפן זיך אן, זענען אזוי נאנט איינער צום צווייטן מען האקט שטיקער, ווער ווייסט צו זיי טאטשן נישט דעם פישער. יא, חזירים און נבלים. עניוועי. ס'איז אזא שאנדע, ס'איז אזא חילול השם, דא זינגט די זאך, זינגט די שיטה הקדושה, און מען זעט ווי מען הרג'עט, מען האט אראפגעריסן א מזוזה, מען האט אראפגעריסן, ווענט רייסט מען אראפ, יא ס'איז גוט, עניוועי איינער שרייבט אריין זייער א גוטס, ער זאגט די סאנג סטארטס טו מעיק סענס, די שיטה הקדושה, יא ס'איז גוטע נייעס, ס'איז די זעלבע ווי סאטמאר, זיי האבן אויך א שיטה קדושה, יא יא די זעלבע גענגסטערס. יעצט די ישיבה הייסט. ישיבת נחלת דן, ס'איז א ספרדישע ישיבה וואס עס איז אויף רחוב בן יעקב אין בנין פון אוהל משה, ס'איז א ספרדישע ישיבה און מען האט געמאכט דארטן א פאגראם ס'איז נוסח וויזשניץ, ס'איז געווען אמאל א מלחמה א ברידערליכע מלחמה אין ספעין אין שפאניע און זיי האבן זיך געטראפן צוויי גרויסע גענערעלער אין שפיטאל פארוואונדעט פון ביידע צדדים, רופט זיך אן איינער צום צווייטן ס'אלץ דער איד שולדיג. שרייט יענער גענעראל צוריק, ס'איז שוין פיר הונדערט יאר וואס ס'איז נישט דא קיין אידן אין גאנץ ספעין, ווי קען זיין דער איד שולדיג? זאגט ער, דאס איז דער חורבן, אז דו האסט ארויסגעווארפן דעם איד מוז מען זיך שלאגן צווישן אונז, ווען דער איד איז דא כאפט מען אים פאר א קרבן. דער מענדל איז א אומצופרידענע בהמה, ס'גייט אים נישט גוט. סרול איז וויזשניצער רבי און סרול האט דעם גאנצן מאנאפאל. האט צוגעבויעט א בילדינג פאר פופציג מיליאן דאלער צו וויפיל אן א חובות? און מענדעלע פלאגט זיך ווי א דאגי, צוקריגט זיך מיט אלע גבירים טויט משוגע איז במילא איז דאס איז דער חורבן אמאל פארשטייסטו מיך האט מען זיך געשלאגן צווישן זיך סרול לאזט נישט מען זאל זיך שלאגן איך געדענק ווען ר' מאטעלע איז געשטאנען שמאל און שטארבן האט האט זיך אנגערופן אפאר וויזשניצע חסידים וואו מיר גייען צו וועמען מיר גייען מ'האט נאך נישט געוויסט אז יעדער וועט בלייבן רבי האט איינער געזאגט סיי זי מיט גיי מיר גייען צו סרולן דער סרול איז א גאון עולם אין מידות קיינמאל נישט געלאזט מ'זאל רעדן אויפן טאטן ער האט קיינמאל נישט געלאזט מ'זאל זיך שלאגן א גאון עולם אין מידות ער האט נאר איין שטיק פראבלעם ער איז א גוטע בהמה אויך און ער בעקט אלע פעדעפיילס ער מיינט אז ער אז בעקן א פעדעפייל דאס איז א מצוה און האט אים זיין טאטע ארויסגעווארפן דער עולם מיינט וועגן די חובות חובות האט אים ארויסגעווארפן מ'האט אים געזאגט דו זיץ און לערן. אנדערש זענען די אלע חזירים. שמשון וואלצער, דער וואס גייט צוזאם נעמען געלט פאר זיין מוסד, איך ווייס נישט צו היינט, אמאל האט ער צוזאם גענומען, ער האט האלב קוממיות יונגלעך און מיידלעך האט ער נעבעך מאנס געווען, פארשטייסט? און ער איז געפארן נאך געלט, דער קוממיות רב דער אלטער האט אים מורא געהאט צו זאגן א ווארט, דאס איז געווען ר' מענדל דער קוממיות רב, נישט ר' בנימין, נאר דער זון ר' מענדל, האט אים מורא געהאט צו זאגן א ווארט, חוץ פון דעם האט ער געטענה'ט אז די קוממיות'ער מצות הייסן די בעסטע אין די וועלט, ווייל ס'איז פיל מיט זאמען אויכעט, ס'איז פיל מיט שכבת זרע אויכעט. איז אז ער איז א בהמה איז ער א בהמה, אבער אלץ מידות? קיינמאל נישט געענטפערט פארן טאטן. זיך געגאנגען לייגן פרייטאג נאכמיטאג, זאגט וועקטס מיך נישט אויף פאר קיין שום זאך, מוז מיך אביסל אויסשלאפן, חוץ אויב דער טאטע רופט מיך איך זאל אים קומען זאגן ער וויל מיך צוריק נעמען, ווייסט וואסא מידות דאס איז? און יעצט הייבט אן ארויסצוקומען וואסערע חיות די וויזשניצער זענען, און ס'איז זייער גוט, אזוי דארף זיין. איינער שרייבט דא, ס'איז אזוי אינטערעסאנט וואסע אחדות די ישיבה האט, מ'האט געווארפן עפעס אן איי אויף א בחור, וועגן דעם איז וויזשניץ. די גאנצע מלחמה האט עיראפטעד ווייל מען האט געווארפן אן איי אויף א וויזשניצער בחור, שרייבט ער ס'איז נתפעל צו ווערן די אחדות, דו בהמה דו, דאס האט דען צו טוהן וועגן אן איי? ס'איז אן איי, מען האט געטאטשט דארטן ווי מען טאר נישט, דו כאפסט נישט? ווען מען טאטשט יענעמס אייער ווערט מען דזשעלעס ווייל ער וואלט געוואלט זיין דער וואס וואלט עס געטאטשט, ס'איז א ביג דיסגרעיס וואס דא גייט. פאר. כ'וויל דיר דערציילן א מעשה פארוואס דו זאגסט אז ס'פעלט אויס ספארט. ס'איז דא די סאטמארע רעבעצין געווען א קאזין מיט ר' שלמה'לע באבאווער איז זי אים געגאנגען אמאל וויזיטן אין קאליפארניע סאטמאר רב איז דארט געווען און און ער איז אויך דארט געווען בקיצור ער קלאפט זי קלאפט אריין די טיר און ער פרעגט ווער איז דארט זאגט זי דיין קוזינע בקיצור און ער לויפט שנעל צו זיין שאפע, און כאפט אן א בעקיטש, און טוט זיך שנעל אן, און גייט צו צו די טיר, און ער באגריסט איר, דאן זעצן זיך אראפ, זיי האבן זיך דורכגעשמועסט, אוודאי מיט אן אפענע טיר, חלילה נישט געווען קיין איסור ייחוד, נאכדעם גייט זי צוריק צום סאטמאר רב, און זאגט, דו ווייסט פארוואס דו ביסט אלט און קראנק? פארוואס איז ער געזונט? ווייל דו האסט זיבעצן גבאים וואס שלעפן דיר די הויזן מיט די אונטערהויזן, מיט די בעקיטשע, מיטן היט. נו, דערציילט זי אים א מעשה, באבאווער רב איז געזעסן אנעם אן די בעקיטשע, ער זיצט ביי זיך אינדערהיים, דארף מען דאך נישט זיצן מיט א בעקיטשע, אז איך האב אריינגעקלאפט, האט ער דאך נישט געוואלט עפענען די טיר, און זיצנדיג, ווי מ'זאגט, אן די בעקיטשע, איז ער געלאפן, האט זיך אליינס געברענגט די בעקיטשע און האט זיך אנגעטון מיט אלעם.

ס'איז מורא'דיג. עניוועי, דער עולם וועט נאך הערן וואס איך האב צו זאגן, ווייל ווען כ'האב אנגעהויבן די מלחמה קעגן די מאלעסטעישן האט אויך קיינער נישט געוואלט הערן. און ווי היינט הערט מען, הא? היינט איז לעבעדיג. די גערער האבן זיך געספליט. איך האב נישט געכאפט פארוואס, יעצט כאפ איך. ס'איז געווען א רב וואס האט געהאט אייגענע מוסדות אין קאנעטיקוט. און ער האט געפעצלט מיט אלע תלמידים, מ'האט אים יעצט איינגעזעצט, מ'האט אים געגעבן צוואנציג יאר, ער הייסט גערער, ס'הייסט די באלאני האט זיך געענדיגט, יעצט ווי שנעלער עט עטס מיך פאלגן וואס מ'דארף אלס טוהן אין ישיבות און אין תלמוד תורה'ס און אין מיידל סקולס, אלס מער עט עטס ראטעווען קינדער, יעצט קודם וויל איך עטס זאלטס אויסהערן א חבר, איך האב א חבר, כ'האב געבויעט ביי אים ביי ווילהיים א מקווה, כ'האב געבויעט אין קאליפארניע מיט אים א מקווה פאר קהל חסידים, ס'שטייט נאך ברוך השם, און ער גיבט צו עסן אין אומאן, און ראש השנה געט ער צו עסן, ער קאכט, ער איז א קעיטערער. סאקמערע קאקמערע חיות, ער איז געקומען מיט א טראק און האט געוואלט מאכן פרנסה, און ס'איז געגאנגען, זיי האבן אים געזאגט ס'איז א פרעס טראק, טאר עס נישט צולאזן אין ווילימסבורג, היינט גייען אונזערע חזירים פרעסן געהעריג נבילות וטריפות, נאר ער האט זיך אפגעלאזט, ער איז געגאנגען, ער איז דער קעכער דארטן אין אומאן, ער מאכט ברוך השם פרנסה, א פיינע אינגערמאן. עניוועי, ער איז קראסנער רב'ס אן אייניקל, ליכטנשטיין. שרייבט ער מיר אריין דא.

טעסטיקלס, בהמה וואס ער איז, קינדערלעך דארפן זיך אויסטשוכען און זיי דארפן זיך אויסשפילן, און אפילו מיד עידזש אויכעט, עטס מיינטס אונז? איך בין שוין דורך מיד עידזש, ווי ניד ספארטס, יעצט ווען איך זאל גיין אין מאנהעטן און דארט איז דא א גרויסע דזשימנעיזיום, א דזשים, בין איך דאך פערטיג פאר לייף, רייט? קען מען דאך נישט. סאו בין איך מוותר נאך צען יאר פון מיין לעבן איך גיי נישט מאכן ספארטס אבער ווען ס'זאל זיין א טהרת הקודש. ס'איז דא ביי אונז אפאר חזירים, דער גאלאנטער רב דער חזיר דער וואס האט מכשיל געווען אין זיין מקווה האט ער מכשיל געווען א בחור יארן ער האט חתונה געהאט זיך געגט מורא געהאט צו מאכן קינדער און זיין גרושה האט חתונה געהאט זי האט א שטוב מיט קינדער ער איז געווען פון די וואס האבן געזאגט טאר נישט לאזן אזא סווימינג פול דא האט מען געוואלט מאכן ביי די וויי א סווימינג פול טאר נישט און די די די די טאר נישט.

שי טאלד מי, איטס פארט אוו הער לייף אינדזשוימענט, אבער אין ווילימסבורג האט עס נישט געטארט זיין ווייל דער עלעגאנטער חזיר וואס האט געטאטשט קינדער ביי זיך אין מקווה האט עס נישט צוגעלאזט. דיס גארביטש העז טו סטאפ. עלעגאנטער רב איז נישט בעל הבית אויף אונז, און ער איז נישט בעל הבית אויף זיך, און זיין טאטע דער גנב האט אפגע'גנב'עט געלט וואס מען האט געשאפט פאר אידן נאכן לאגער, און ער האט עס אויסגעגעבן פאר זיינע ביזנעס, און ער מיט זיין ווייב דעם עלעגאנטער'ס מאמע זענען געגאנגען אין דזשעיל,

פוי, עניוועי, ער האט באקומען זיינע צוואנציג יאר, אבער ס'איז נישט גאנצע צוואנציג, ס'איז נאר צוועלף יאר, נאר פון צוועלף ביז צוואנציג קען ער גיין אין די גאס, און ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, און עטס ווייסטס ווי אלט ער איז? עיטי יערס אולד! כאאאא! וויר גאנא פעי יו אלל בעק רבותי, בפרט נאך די יאר, ס'קומען אריין לאו סוטס, איך הער אין די הונדערטער מיליאנען דאלער קעגן ישיבות, באבוב האט אויך א לאו סוט, אלע גייטס עטס ליידן פאר דעם, ביקאוז יו האד נאו רייט דואינג וואט יו דיד. יעצט, ס'דא א בוק וואס הייסט Law and Crime, ס'ברענגט דארטן אלע ביטערע פרשות וואס ס'גייט פאר וועגן סעקשועל אביוז, וועגן אנדערע זאכן, איז דא אזוי, יעצט ס'דא א מיידל וואס זי הייסט רענדי כאוועריע, זעקס און דרײַסיק יאר אלט, און איר האט מען גענעמט אין יער צוואַנציק נײַנצן, זי איז די סעקענדערי טיטשער אוו די יער, זי איז געווען די בעסטע טיטשער. זי האט באקומען מעדעלס מיט אלעם, און דאס איז געווען אין יאר טווענטי עיטין, יעצט איז ארויסגעקומען אז זי האט געהאט סעקס מיט אן אכצן יעריגן סטודענט. יא, ס'איז גוט, מ'האט זי אויך אויפגעפיקט, זי האט אליין צו קודם רעזיגנירט ווייל זי האט שוין געזען אז ס'טויג עפעס נישט, האט זי צו קודם רעזיגנירט אבער זי איז פינישט יעצט, אין די קלאגע שטייט אז זי האט פערפארמד סעקס, אורעל סעקס, מיט א סטודענט אין קלעסרום, דו ווייסט וואס דאס הייסט? פוי. יעצט.

פון די בישאפ'ס העדמעסטער אַכצן יאר איז ער געווען דער הויפט פון די סקול, יעצט זי טענה'ט יעצט אז זי האט נישט, וואס מ'האט אראפגענומען די אלע זאכן איליגעל, מ'האט עס ארום געשיקט און במילא האט עס זי האט זיך אליינס באגראבן. יעצט דא דא נאך א מעשה, ס'איז דא אלקי דעיוויד, וואס דער אלקי דעיוויד ער איז איינער פון די גרויסע מענטשן אין קאקא קאלא, ער איז א גריק א גריכישער א ביליאנער, מוז ער יעצט באצאלן פאר אן ארבייטער וואס ער הייסט. מאהיים קאהאן, ער האט געארבעט אין א לאס אנדזשעלעס בעיסד מידיע קאמפאני פאר קאקא קאלא, האט מען אים יעצט געהייסן ער מוז באצאלן אַכט און פֿופֿציק מיליאן דאלער ווייל ער האט אביוזט אן ארבייטער, און אויך האט זיי אים געטראפן אפן אז אין זיין פרייוועט דזשעט וואס ער האט, איז דארטן געווען פאר וואן פוינט טרי מיליאן דאלערס אין קענעביס. בקיצור, מ'לאזט שוין נישט מער דורך די חזירים. דעטס איט. דעיר גאנע סטארט פעיאינג. און איך בעט יעדן איינעם, דאס איז די יאר, ס'איז שוין דורכגעלאפן דריי אדער פיר חדשים, יו'ר נאט גאנע העוו טו לאנג אוו א טשענס אז עטס זאלטס קענען סוען די חזירים. יעצט איז דא נאך איינער הייסט סטיווען וועין, WYNN. און האבן געקאנסעט צוואנציג מיליאן דאלער צו סעטלען מענטשן וואס זיי האבן געזאגט אז זענען געווארן סעקשועלי אביוזד. יעצט די בחורים ווען זיי האבן א קעמפוס, זיי האבן אזא דזשים ווי זיך אויסצוטשוכען, וואלט געווען מורא'דיג גוט. נישט נאר די פראסטרעישאן, מוזט פארשטיין איין זאך, דער אייבישטער האט געזאגט פאר נח פרו ורבו. איז דער אור החיים הקדוש שטעלט זיך, מ'האט דאך שוין געזאגט פאר אדם הראשון פרו ורבו, וואס איז דען נאכאמאל פרו ורבו? זאגט ער זייער א שיינע זאך, ס'איז דא צוויי פרו ורבו'ס, איינס איז א פרו ורבו וואס א מאן וואוינט מיט א פרוי און ס'קומט ארויס א בעיבי און דאס הייסט פרו ורבו, נאכדעם איז דא נאך א פרו ורבו, אינעם מעדיקל פיעלד ווייסן זיי פונקטליך וואס דאס איז, דיד יו עווער אנדערסטענד האו איט ווארקס, אז האסט זיך געגעבן א שנייד אריין אין א פינגער, ס'נעמט זיך בלוטן. מען שטעלט אפ די בלוט און אלל אוו א סאדען ביסטו א געהעריגער מענטש ווי יעדער מענטש. וואס איז דא געשעהן אז די באדי האט זיך אליינס געמאכט, געהיילט? א פרו ורבו. דאס איז דער צווייטער ביי נח'ן פרו ורבו. קען יו אימעדזשין דו צוברעכסט דיר א פיס דו קענסט נישט וואקען מער? קען יו אימעדזשין דער ביין? פרו ורבו. דער אייבישטער האט געזאגט פרו ורבו און די ביין טוט זיך אליינס מאכען פרו ורבו. קען יו אימעדזשין דעט? ס'איז אנבעליוועבל. דאס איז דער הייליגער באשעפער האט עס געמאכט. יעצט.

כ'האב געליינט מ'האט געעפנט איינעם נאך דריי חדשים און דארט ווי ער האט געהאט דעם קענסער, כ'ווייס פונקטליך אויף די פענקריעס צו ווי, איז געווען זיבן מאל אזוי גרויס ווי ווען מ'האט אים אריינגעלייגט, ס'איז פרו ורבו, ברודער זיסער. יעצט שטעל דיר פאר א מענטש איז לאמיר זאגן איך ווייס צען פונט וואס ער ווערט געבוירן, ער איז אזוי און אזוי הויעך,

מעשה, אמאל איז דער חזון איש, ער האט זיך אויפגעהויבן פון זיין בענקל ווי ער איז געזעסן און געלערנט, און ער איז אראפגעפאלן אויף די פלאר, און שוין געקומען דארטן מענטשן אים העלפן, וואס איז געשען? זאגט ער, ס'איז גארנישט געשען, פאר איך גיי לייגן זיך, רעכן זיך אויס וויפיל טריט איך האב צו גיין ביז צו מיין בעט, און איך רעכן אויס פונקטליך וויפיל כח איך דארף האבן צו דעם, למעשה יעצט האב איך מיסקאלקיולעיטעד אביסל כח, בין איך צוזאמגעפאלן נאך א טריט, און דאס איז זייער וויכטיג, מען דארף וויסן, א מענטש דארף מאכן עקסערסייז, און ער דארף לאזן די באדי זאל זיך אים דעוועלאפן און ס'זאל וואקסן און ס'זאל וואקסן געזונט, העלטי, און דאס איז די טעם פארוואס מ'דארף מאכן עקסערסייזעס, א עקסערסייז איז א ווערי ווערי נעסעסערי טינג, יו העוו טו דו איט, און אזוי וואקסט דער מענטש, און וועגן דעם זאג איך מ'דארף מאכן בעיסבאל פיעלדס, פוטבאל פיעלדס, פלעצער ווי די קינדער זאלן זיך קענען אויסגעבן, ביקאוז דער באדי איז גראואינג, די הארמאנס איז גראואינג, ענד איט נידס איט, איט נידס עקסערסייז, און וועגן דעם דארף מען אויפוואקסן אלס נארמאלע מענטשן, אביסל ספארטס, עקסערסייז און באל שפילן זיך אביסל, בעיסבאל, פוטבאל און בעסקעטבאל, און ממילא ווען די הארמאנס טוען זיך אנטוויקלען דארף מען נישט באפאלן אן אנדערע ישיבה, אין פעקט איט קוד העוו בין וויזשניץ אגענסט די ספרדים, קוד העוו בין א ביוטיפול בעיסבאל געים. יעצט וויל איך ארויפלייגן דא אברהמעלע אברהמעלע גאלדשטיין, העלאו, גוד מארנינג! דו לאו לייף וואס דו ביסט. דו האסט געשריגן נחום ראזענבערג איז א שייגעץ ווייל איך זעה נעגעטיוו נעגעטיוו נעגעטיוו נעגעטיוו. נאו יור וועיקינג אפ? דא האסטו געטראפן א יונגערמאן וואס איז געגאנגען מיט א זונה און זי האט זיך באקלאגט אז ער שטינקט ער האט זיך נישט אפגעבאדן און דא האסטו שוין דעט וויר געטינג לאסט וויר געטינג לאסט וויר געטינג לאסט וויר געטינג לאסט. כ'וויל דיך עפעס פרעגן, פון די נעגעטיוויטי גייט עפעס ארויסקומען? דו מאכסט דאך יעדן דיפרעסט. נאר וואס טוסטו אויף מיט דעם? יור ווארנינג יור ווארנינג, לאזט אים פרואוו ווייל אמאל האסטו געשריגן אז אלעס וואס איך זאג איז ליגנט אבער היינט גלייבסטו שוין אז ס'איז אמת אבער וואס האט מען פון דיר? מען דארף דאך זוכן א סעלושען האסטו א קאנסטראקטיוו סעלושען? ווען נישט שאט די העל אפ! נעגעטיוויטי האט ער מיר אלץ געזאגט, ער האט אויך געזאגט איי ווענט טו סקול אין פארטא ריקא ענד נאובאדי טאטשד מי, איין משוגענער נחום ראזענבערג, ליסען יו מעיד א לאט אוו מיסטעיקס אין לייף, יו ביקעים א נוז ריפארטער פאר דזשודעיזעם ווען יור אנלי אין די דזשואיש קלאב איך ווייס נישט האו מעני יערס דאנט ביקאם א ריפארטער יור טו יאנג פאר דעט סאו יעצט האט ער שוין א גאנצן פראבלעם אז ער ווארנט אז וויר פאלינג עפארט איך ווייס נישט וויר נאט פאלינג עפארט איך זעה נישט וויר פאלינג עפארט ס'דארפן אסאך אימפראוומענט באט וויר נאט פאלינג עפארט יעצט הערטס אים אויס אברהם גאלדשטיין.

איטס אנבעליוועבל וואטס גאוינג אן. סאו אברהמעלע יו סאונד אלמאסט עז קרעיזי עז נחום ראזענבערג וואט העפענד יו דזשוינד מיי קלאב וועל איף יו דיד אפאלעדזשייז פאר וואט יו דיד אנטיל נאו ביקאוז וואט יו דיד אנטיל נאו איז דעדלי ראנג מיך סתם צו באליידיגן נעגעטיוו און דער אמת איז איך קען סעיוון די דזשענערעישאן ווערי איזי איך וועל איך זאל הייסן אלע זאלן וואוטן פאר מיסיס הילערי קלינטאן דעמאלטס האב איך געסעיווט די גאנצע דזשענערעישאן סאו וואטס די פראבלעם אה די פראבלעם איז דעט

איך איבערלעבן איך נאך דיינע קינדער איבערלעבן סאו ליגט דאך נאר בולשיטן די גאנצע צייט יעצט מענדעלע האט געזען אז ער שטייט צו פארלירן ווייל ער האט דעם עלטערן ברודער שרגא וואס דער עלטער ברודער האט די איידעלע מידות נישט איז א חיה ווי ער מענדעלע געראט אין די מאמע א לייטישע חיה און שרגא האט געראטן זיין טאטע האט ער געווען א פיינער מענטש נאר געהאט א משוגענע פרוי איז

ווען סאטמאר האט זיך געשלאגן האבן זיי נישט מחלל געווען שם שמים, מ'האט נישט געהארגעט און געגנב'עט פון מענטשן פראפערטיס מיט אלעם, וואס ברענגט עס צו אז א איד האט נישט געוואלט געבן א גט פאר א פרוי, איז געגאנגען דער טאטע געדינגען מאפיא, און נאר א גביר, ממילא אז ער איז א גביר איז ער א קארגער חזיר, געווענליך יעדער גביר איז קארג. האט ער געדינגען נישט פראפעשענעל מאפיא, האט ער געדינגען אזוי דזשיפסיס, און זיי האבן נעבעך געהארגעט א צווייטן, הארגעט צי פארקריפלט, איך האב אזא הנאה, חסידות איז די גרעסטע מכה שלא כתובה בתורה אין דעם דור, ארגענייזד מאפיא, אז ד'וועסט קוקן אין חומש איז אלץ אזוי געווען, ס'איז געווען די פיר קעניג מיט די פינף קעניג, וואס איז געווען מיט די פיר און די פינף, זיי האבן זיך גענומען שלאגן, פיר קעגן פינף, זיי האבן געהאט די יונייטעד נעישאנס, און די יו ען איז געגאנגען עט וואר.

ס'איז דא צוויי חברה וואס טוהן דא פארענטפערן, הרב ר' נחום ראזענבערג, און נאך איז דא א צווייטער וואס שרייט וועגן די מזוזה. ר' נחום איז גערעכט, די בחורים דארפן היינט האבן א בעיסבאל פיעלד מיט א פוטבאל פיעלד, אבער גיין צום פוינט. די ערשטע זאך וואס מען זעהט ביי די מחלוקת מיט די בחורים, די ספרדים מיט די וויזשניצער בחורים, ווי זענען געווען משגיחים? משגיחים באקומען א סעלערי, פארוואס באקומען זיי א סעלערי? שטייט דא אזוי. איפה המשטרה לעצור את הבחורים של וויז'ניץ לעמוד לדין? ווי קומט דא אריין די משטרה? די ערשטע זאך וואס מ'דארף פרעגן ווי איז דא געווען משגיחים זאלן זיין מיט די בחורים? יא ליידער היינט בחורים דארפן בעיביסיטן טווענטי פאר סעווען, יעדע ישיבה האט משגיחים, זיי באקומען א סעלערי און זייער דזשאב איז קעיר צו נעמען פון די בחורים, קודם כל וואס מ'זעהט דא איז ס'איז ליידער היינט נישטא קיין משגיחים, בחורים זענען הפקר כעפרא דארעא אין ישיבה, זיי קענען גיין. און קומען ווען זיי ווילן, טון וואס זיי ווילן, קיינער וואלט אפילו נישט געוואוסט. איך זעה קלאר אין די פייט אז ס'איז נאכנישט דא אן עדאלט וואס זאל האבן אריינגעוואקט אינמיטן די מחלוקה און עס אפשטעלן. ראשית כל זעט מען אז ס'איז נישט דא קיין משגיחים אין די ישיבה. ווי איז די פראבלעם די מזוזה? מ'האט שוין געטון ערגערס פון דעם. איך פארשטיי נישט איין זאך, ווי קומט מען אראפצורייסן מזוזות מיט הענגערס פון קאפעליטשן מיט ספרים? בחורים שלאגן זיך, קנאקט שוין איינער דעם צווייטן, אבער גיין אזוי ווייט? און וואס זעט מען ווייטער? זעט מען ס'פעלט דא אין די חינוך אז בחורים קענען מאכן אזא פראגראם, ווייזט עס די חינוך שטינקט, מ'האט זיי מחנך געווען ראנג, מ'האט זיי מחנך געווען צו זיין שלעגערס, מ'האט זיי מחנך געווען איבערצודרייען ישיבות און איבערצודרייען פלעצער טאמער ס'וועט גיין אזוי, ס'געפעלט זיי נישט, טא קודם כל מ'קען זען ויהי שם לגוי, זאגט מען אין הגדה, מלמד שהיו מצויינים שם, יא ווי ס'האבן זיך געפונען די מצויינים איז סוף געווען ויהי שם לגוי, יעצט וועם דארף מען די ערשטע פייערן? ערשטער וועם מען דארף דא פייערן איז די מנהיג פון די ישיבה, ווער איז די מנהיג? וויזשניצער רבי האט טיף מחנך געווען אזעלכע חיות, אזעלכע מטורפים, אז זיי האבן געקענט טוהן אזא פראגראם און אלעס אראפרייסן און מאכן א חורבן פון א ישיבה, דאס מיינט וויזשניצער רבי האט ארויסגעגעבן א ישיבה פון חיות, מטורפים, דעינדזשערס לפנים, דארף מען פייערן וויזשניצער רבי ווייל ער האט נישט געטוהן זיין דזשאב, חוץ וואס ער האט געמאכט די שוואנצאנעם ניגונים האט ער גארנישט אויפגעטוהן, וויזשניצער רבי האט אויפגעוויזן איין זאך. ער קען מאכן שיינע שוואנצאנים ניגונים חוץ מזה האט ער ארויסגעגעבן חיות וואס מען דארף דא פייערן איז די רבי, מנהלים, די משגיחים, אלע וואס פירן די ישיבה, איינס ביי איינס מוז מען פייערן, אריינברענגן נייע סטעף, אנהייבן מחנך זיין די בחורים פון א' ביז ת', פאר דעם וועט מען דא גארנישט אויפטון, מזוזה איז שוין נישט די ערגסטע, מען טוט עס שוין יארן אין אלע ישיבות, מען נעמט אפילו אראפ מזוזות ווען מען וויל נעמען געלט פון די גאווערמענט, אבער דאס איז נישט די ערשטע פראבלעם, די ערשטע פראבלעם איז די רבי. די מנהלים, די משגיחים, די ראשי ישיבות, אלע דארפן דא פליען, אריינברענגען איין סטעף און אנהייבן מחנך זיין די בחורים פון א' ביז ת'. דא זעט מען אויך נאך א פראבלעם, די גאנצע דגוש וואס מען זעט אויף די בחורים איז, מ'זאל זיי אויסלערנען זיי גייען מיט גארטלעך, אזוי איז געווען אמאל א מעשה ביי די הייליגע בית ישראל פון גער, ער איז געוואקט אין גאס און ער געזען אפאר בחורים אינעווייניג אין א פלאץ וואו זיי האבן נישט באלאנגט, איינס דאס איז געווען א סטריפ קלאב, צו אנדערע פלעצער, האט ער געווארט אינדרויסן, ווען די בחורים זענען ארויסגעקומען האט ער זיי געזאגט. פאר נעקסט טיים כאטש ווען עטס טוטס אן עבירה, טוטס אן א גארטל, מאכטס א לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתי' כאטש אזויפיל זאלט עטס טון, איך זעה דא ווען די בחורים מאכן א חורבן די ישיבה די וויזשניצער בחורים אלע גיין מיט גארטלעך, סאו ס'קוקט אויס די גאנצע חינוך וואס די בחורים האבן געוויסט איין זאך כאטש איין זאך האב איך הנאה, מען מאכט שוין יא א חורבן א ישיבה, מען רייסט אראפ א מזוזה מיט אזא כעסקייט, אבער מען האט עס געטון מיט א גארטל, סאו ס'קוקט אויס איין זאך האבן זיי אויסגעלערנט, די תורה הקדושה איז די גארטל אזוי ווי אין סקווער, מען דארף גיין מיטן גארטל העכער.

עט מינימום. ענד נאובאדי איז גאנא סטאפ יו ביקאז ס'א פרי קאנטרי דא. ס'איז ליגעל. ס'איז נאר נישט ליגעל געוויסע וועגן פון פראסטיטושאן באט נאובאדי איז גאנא באדער יו. און דאס איז וואס די טאטעס כאפן נישט. זאלן נעמען די קינדער און זאלן זיי שיקן ארבעטן ביי די צען יאר און זאלן זיי נישט שיקן דא אהער אויף גאט'ס וועלט. קיינער נעמט נישט קער דא, און זיי קענען טון וואס זיי ווילן, און ווער ווייסט וויפיל קינדערלעך עטס האט שוין דא אנגעמאכט, ווער ווייסט וויפיל אייניקלעך ס'איז שוין דא פון איי דיינע קינדער. געווען א רבי אין בני ברק, ער געהאט א ישיבה, טשערנאבלער ישיבה האט עס געהייסן, דער געהאט א תקנה אז ער נעמט נישט אן א בחור פון חוץ לארץ, נאר אז ס'איז דא איינער וואס ער נעמט זיך אונטער אז ער גייט אים האלטן שבת און יום טוב אונטער זיין קאנטראל, ווייל ער האט געזאגט איך בין א רבי, איך פיר טיש, איך קען נישט אינזין האבן יעדן בחור, און וואס געשעהט מיט דעם בחור שבת און יום טוב, ווער נעמט קער פון אים? ווער וואטשט דיך? ס'איז א הפקר וועלט די גאנצע זאך, דער עולם ווייסט נישט. איך פלעג אמאל איינשטיין אויף רחוב יפו, אזוי האב איך געקענט צואוואקן צום כותל יעדן שבת, יעצט קען איך נישט איינשטיין ווייל אז איך ווארט אויף רעגן קען איך דאך נישט זיין אין רחוב יפו, איך וויל דאך קענען קומען אהין און צוריק, און אז ס'נעמט זיך רעגענען וויל איך זיין דא און איך וויל וואטשן, איז האב איך גענומען אין בית וגן א דירה, נישט כ'האב גענומען, מ'האט עס מיר געגעבן, דער וואס געבט מיר די דירה, דער וואס האט מיך גערופן פאר די מקוה. כ'וויל אייך זאגן וואס ס'פלעגט זיך אפטון אין רחוב יפו, ס'איז געווען א שרעק און א גרויל, און חסידישע בחורים, חסידישע מיטן גארטל ווי ער זאגט, מיטן בעקיטשע, איך האלט אז די שיקן קינדער אויף ארץ ישראל די גרעסטער חורבן וואס איז דא, און איך טריי יעדן איינעם צו זאגן, איך זאג יעדן, דו זאלסט וואטשן וואס דו טוסט, ביקאז ער וועט נישט אהיימקומען אזא גרויסער למדן ווי א נואף. ס'איז דא היינט טויזענטער רוסישע מיידלעך, זיי האבן נישט קיין פרנסה, זיי זענען געקומען דאך עולים חדשים, דאס איז אלץ זונות. פאר צען שקל קענסטו זיי האבן. זיי האבן א פלאץ ווי זיי עדווערטייזן, יעדע פאר וואכן גייט אריין א צעטל אז די פאליס האט געכאפט אין בית החיים אין ראשון לציון אויף די מצבות טוט מען זיך אויס און מען האקט דארט שטיקער און ס'קאסט צען דאלער צען שקל, ווייסט וואס הייסט צען שקל? קענסטו האקן שטיקער.

ס'איז אן אומגליק אז מ'שיקט אוועק א קינד. ער איז נישט מצליח אין אמעריקע, שיק אים אין א פעקטארי ארבעטן וואו דו קענסט אים האבן אנדער קאנטראל. ער איז יא מצליח אין אמעריקע, דארפסט דיך זיכער נישט האבן ארץ ישראל. איך דענק ווען איך פלעג פארפירן, נישט יעצט, נאך צוואנציג יאר צוריק, אז מירער ישיבה איז די גרעסטע מקום זנות וואס ס'איז דא. ס'איז דא בחורים פינף זעקס יערע דינגען אין א צימער, און ס'איז דא בחורים וואס האבן ווידיאוס פון די שמוציגסטע מאוויס וואס ס'איז דא, און. קיינער זאגט גארנישט, משגיח האט, ג. דאס איז נישט דא קיין משגיח, איך בין דא אויף פארצוזאגן א שיעור און א גוטן טאג, און די רעסט גאו טו העל, ס'איז די ארגסטע זאך וואס מען קען טון פאר א בחור, יעצט פרעגסטו מיין חבר וואו איז דער משגיח געווען, זאג, דו ווייסט נישט אז דער משגיח איז נאר משגיח אין ווארקינג אווערס, ווען ס'קומט ביינאכט און ס'קומט אנדערע צייטן, דאס איז נאו משגיח, נישטא אזא זאך ווי א משגיח. דיי זענען נישט דא דיין זון צו וואטשען טווענטי פאר סעווען, זיי זענען דא דו זאלסט אריין שיקן געלט דעטס אלל, און ס'איז די ארגסטע זאך און איך האלט אז מען דארף נעמען די גאנצע אימפעריע פון בויען ישיבות מען דארף עס אריבעררוקן איבער די גאנצע וועלט איבראל זאל זיין קליינע ישיבות, דאס איז דא אויך געשען די גאנצע צייט, ארץ ישראל האט אהער געברענגט בחורים ס'איז געווען בוידל בחורים וואס האבן גוט געלערנט פלייסיג, און זענען אמעריקאנער אויך און זיי האבן צוגעזאגט א דירה און זיי האבן אוועק געכאפט אלע פיינע ארץ ישראל'דיגע מיידלעך און ס'איז נישט געבליבן אפילו א נארמאל מיידל דא פאר אונז, אונז דארף מען אויפבויען אונזער לאנד, אונז דארף מען אויפבויען אמעריקע, שווייץ דארף אויפבויען די שווייץ און לאנדאן דארף אויפבויען לאנדאן, וואס בויעט עטס מדינת ישראל? עטס האט נישט אהן פון דא גארנישט, מענטשן פלעגן אלץ קומען, מען דארף געלט חתונה מאכן, אין אמעריקע, שנארן, פלעג איך זאגן איין זאך, כ'געב נישט א פרוטה פאר חתונה מאכן, ווייל ווען אן אמעריקאנער בחור זוכט א שידוך פון ארץ ישראל, זאגט מען איר געט א דירה, דעמאלטס נעמט מען דיך, און טאמער נישט נישט, נו שוין, ווארט ביז איינער וועט דיך געבן א דירה. איך דענק געווען א בחור, כ'האב געלערנט אין וויזשניץ, איינער האט משוגע געמאכט הרב חיים מאיר, איך זאל גיין זען עפעס א מיידל, כ'האב געזאגט איך קען נישט, ווייל מיין מאמע איז נישט דא, בקיצור כ'האב באקומען רשות פון מיין מאמע'ן איך זאל גיין, שוין. דער רבי זאגט גיי גייט מען. א פארע ארץ ישראל'דיגע דרעק, איך בלייב אין סטאק מיט איר, ווייס איך נישט איך וואלט אויסגעהאלטן. פאר איך קום נאך אריין, מיך האט מען אויסגעלערנט עסט אריינקומען אין דער פרי עסטו זאגן א גוט מארגן, עסט אוועקגיין עסטו זאגן א גוט יאר, עסט אריינקומען נאכמיטאג עסטו זאגן א גוט טאג, מען האט מיך אויסגעלערנט גארנישט, איך גיי, כ'קום אריין, איך בין נאך געגאנגען, איך האב נאך מיך נאכנישט אראפגעזעצט אפילו, געט זי א פרעג, איר געט א דירה? מען האט זיך געפראגרעמט. זאג איך איר, יא, אבער נישט פאר א דרעק ווי דו, און איי וואלקד אוט. דו פארשטייסט וואס דא איז געווען? איר געט א דירה. אונז דארף מען אויפבויען אונזער האום טאון אמעריקע. ארץ ישראל דארף מען אונז אויפבויען, דאס איז, זיי נישט האבן גארנישט. עניוועי, ס'איז נישט דא קיין השגחה אויף קיין בחורים. ווער ס'האלט אז ס'איז דא איז א נאר און א טיפש, און מ'פארט. טיולים מיט טיולים און נאכאמאל טיולים און קברי צדיקים אונטער אסאך נעמען, פרעגסטו ווי דער משגיח פון די ישיבה איז? נישט דא קיין משגיח! איך דענק איך האב אמאל אריין, מיין זון האט געלערנט אין סאטמאר, איינע פון מיינע קינדער, מיין פירסט קאזין דרעק מיט לעבער איז געווען זיין מגיד שיעור, בין איך געגאנגען איינמאל, כ'האב געוואלט רעדן וויאזוי ס'גייט די דעוועלאפמענט פון מיין זון וויאזוי. האו הי'ז דואינג? הער מיך אויס. איך ארבעט פון ניין טו פייוו און נאכדעם האב איך דיך אין בוידעם מיט דיין זון אין בוידעם מיט די גאנצע ישיבה אין בוידעם, דאס איז שוין מיין פירסט קאזין, ער האט געהייסן בוכינגער, און איך האב דיך אין בוידעם מיט דיין זון, זאג איך אים, אבער איך קען דאך נישט קומען אינמיטן זמן הישיבה, דו ביסט דאך ביזי מיט אנדערע, ביזי מיט בחור, מיט אלעם, זאגט ער אז דו קענסט נישט, קום נישט. סאו אין דרערד ליגט עס. דאס האלט מיר אונז אויס, דאס איז אונזער גאנצער גליק, טיל דיס דאזענט טשעינדזש אז ס'איז נישט דא אביסל א געפיל פון א בחור צו א מגיד שיעור צו פון א מגיד שיעור צו א בחור, שפאר צו אלע ישיבות, תקנת ר' יהושע בן גמלא איז געווען היסטערי, דעטס איט, קלאוז דעם דאון. איך בין ארום געגאנגען דא יארן לאנג איך האב געטענה'ט פאר דעם ראש ישיבה דער פינקל דער וואס איז געשטארבן דער וואס האט געהאט פארקינסאנס איך האב אים געזאגט דו ווייסט נישט וואס דא גייט פאר אין צימערן, כ'האב געהאט מיין זון האט דא געלערנט האט מיר פארציילט, אז מ'וואטשט די ארגסטע סעקס מאוויס א גאנצע נאכט, מען דארף שוין נישט היינט אויסגיין ווי אמאל מען דארף גיין צו א עקס רעיטעד מאווי האוז, היינט איז אלעס דא אויפן אינטערנעט אין א קליינעם טעלעפאן, זאגט ער איך בין ניט איך קוק ניט נאך קיין בחורים עס איז ניט מיין תפקיד, מיין תפקיד איז איך זאל זאגן א שיעור, שוין דעטס איט. עניוועי, סאו דאס איז זייער א וויכטיגע פוינט, ס'איז נישט דא קיין השגחה און ווער ס'רעדט זיך איין אז ס'איז יא דא דער לעבט אין א גרויסן טעות. יעצט, ס'טוט זיך דא מיט גער, דער גערער רבי איז זייער ביטער געפארן, איך האב אים געזאגט ער וועט פארן ביטער, ער קוקט שוין, ער רעדט זיך איין ער איז גאט אליינס, ער האט שוין געשיקט שלוחים דא אז מ'זאל זען איבערצובעטן דעם וואס ער האט דעם קעמפ, דער אמת איז דער גערער רבי איז א שייגעץ דורך און דורך, ער האט געזאגט אז דעם טעם פארוואס ער וויל נישט אז מ'זאל האבן די קעמפ, ווייל ער זאגט אז בחורים דארפן נישט זיין אין קיין קעמפ, זיי זאלן זיך דרייען אין די גאס אין בארא פארק, מיידלעך דארף מען האבן א קעמפ. פע, א דזשאוק. עניוועי, ער גייט יעצט איבערבעטן יענעם, ער זעט ער איז ביטער געפארן. און נאך א זאך, זיי האבן געוואלט אנהייבן מיט אלימות. די צרה איז פארוואס זענען איינגעזעסן איז, אז זיי האבן געהאט א מעטשינג גענג. זענען אלע געבוירן אין גער און זענען אלע אויפגעוואקסן מיט די שקצים. אזוי ווי איך האב דעמאלטס געטענה'ט, זייט מען הייבט אן מיט מיר, זיי כאפן נישט ווער איך בין. איך בין א געשולערטער זעלנער פון סענדסטריט. איך בין געשולערט ביי זיי, איך קען אלע זייערע, איך ווייס וואס זיי וועלן מארגן טון. און ממילא ווייס איך היינט וואס צו טון אנדערש. נישט וואס איך מיין איך בין דער גרויסער חכם, ס'איז געווען סייעתא דשמיא אויכעט, אבער נעווערדעלעס, הייב נישט אן מיט אן אייגענעם. עניוועי, דער גערער רבי איז שוין חוזר אויף די גאנצע זאך. און פארוואס האט ער חוזר געווען? איך גיי דערציילן אינסייד אינפארמעישן. איך ווייס אלעס וואס דא גייט פאר. דא אין לאנד קענסטו נישט ארויסווארפן קיין קינד. ס'קען זיין דער גערער רבי, ס'קען זיין בנימין נתניהו, מ'קען אים ארויסווארפן, ער קען נישט ארויסווארפן קיין קינד. האבן זיי א טיכטיגן לויער, האט זיי געזאגט זייער א קלוגע זאך, יעדע מיידל ווארפט זי ארויס ווייל דיין טאטע געהערט צו יענע פארטיי זאלסטו שרייבן א שיינעם בריוול, איך האב מיט מיין טאטן גארנישט, איך בין א טינעידזשער פאר מיר, און דו קענסט מיך נישט האלטן ריספאנסיבל פאר מיין טאטנ'ס עקשנס, אקציעס. בקיצור ס'איז אריינגעקומען אפאר הונדערט אזעלכע בריוון, און דער גערער רבי איז אנגעקאקט פון קאפ ביז פיס, ווייל אסאך בריוו ווייזט אז די קינדער לאכן פון אים. די קינדער מאכן לצי לצנות. אונז האמיר גארנישט מיט אונזער טאטן, די קענסט אונז נישט האלטן ריספאנסיבל, ענד דעטס איט, סאו די געים איז אווער. סאו ס'איז אריינגעקומען דא די קלאגע צו משרד החינוך, און משרד החינוך האט זיי געזאגט, אגעין, ליסן, אידער יו סטאפ די גארביטש, אר ווער גאנע קלאוז דאון, אונז גיימיר דיר אויפהערן צו געבן פאנדס. גערער רעבע איז א פארוואלטער פאר חינוך עצמאי, ער גנב'עט אראפ פאר זיך מיליאנען, און ער האלט אויס זיינע מוסדות פאר דעם, און דאס אלעס וועט ארויסקומען יעצט. איך דענק דער מוהרא"ש האט אמאל געבעטן נאך ביים פני מנחם ער זאל אים געבן עפעס געלט פאר זיין מוסד ער האט דאך דארטן אין יבניאל, זאגט ער נו נו, נו פרעגט ער אים איבער אפאר מינוט נאכאמאל וואס הייסט נו נו, זאגט ער נו מען רעדט יעדעס מאל פון נייע זאכן מ'רעדט נישט פון אלטע זאכן. חזירים די גערע חברה זיי האבן געגנב'עט אלע געלטער פאר זיך, די ווייסט אז דער גערע רבי דער היינטיגער האט אראפגעשלעפט דארטן דעם אלטן שטיינמאן און האט אים נישט געגעבן א פרוטה, ס'האט געהייסן מען גייט בשותפות העלפט וועט זיין פאר ליטווישע מוסדות און העלפט וועט זיין פאר גער. צוגעגנב'עט אלעס אן א בושה. רב שטיינמאן איז געווען זייער אן איידלער איד, מילא האט ער זיך נישט געקענט שלאגן מיט אים. דער גערער רבי שטייט זייער נישט גוט יעצט, ער וויל שוין תשובה, ער וויל צוריקדרייען, איך האב אים געזאגט ער וועט ברעכן קאפ, איך האב אים געזאגט פארוואס אויכעט, ווייל ער האט אנגעהויבן מיט די זעלבע גענגסטערס וואס ער האט זיי געהאדעוועט אלע יארן, סאו יעצט דרייען זיי אויס דעם טישל און זיי זאגן יעצט בין איך מער נישט דיין. כ'האב הנאה, ווייל אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן, ער איז א שייגעץ א רשע דער גערער רבי, אז ער איז געגאנגען און האט אריינגעמישט קינדער אין זיינע מלחמות, דאס האט ער נישט געטארט טוהן, ער זעהט אויס היינט אויס אזוי ביליג ווי אלע רעבעס וואס האבן דאס געטוהן, מ'האט גענומען קינדער מ'האט זיי געמישט אין די מלחמה, וואט א שעים, דאס איז זייער א מיאוסע זאך. שוין, ער פארט נישט גוט יעצט, יעצט וויל ער צוריק דרייען, אבער יעצט. שאול איז היינט רבי, דעטס איט. כ'בין דא ביזי אנפילן א מקוה, כ'ווארט ס'זאל ווערן אביסל אנגעפילט, ס'זאל האבן א שיעור מקוה, וועל איך אים אויך גיין געבן שלום. כ'וויל מיט אים איין זאך רעדן, אט די משוגענע חזעריי דרעק וואס איינער זאל אנקאלן א אינגערמאן יעצט גיי וואוינען מיט די פרוי, דאס איז די גרעסטע מין חוצפה און עזות פנים, און אויסער דעם כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט אז דער ב"ח ברענגט אין הלכות שבת אז דעם טאג וואס מ'וויל וואוינען ביינאכט מיט די פרוי בייטאג מוז מען איר ווייזן עקסטערע ליבע, און דער פאפא רב האט אמאל געזאגט ס'נישט דא אזא זאך. סוף כל סוף בין איך אריין צו אים, כ'האב געוויזן ס'איז א ב"ח, ס'איז טאקע נישט אין סימן ר"מ, ס'איז אין אן אנדערע סימן, ס'איז אין הלכות שבת עונת תלמיד חכם, האט ער געזאגט ביסט גערעכט, כ'האב עס פארזעהן אדער פארגעסן. פארשטייסט? און קומט אן צום ווייב ביינאכט, זי ווייסט אפילו נישט, אינמיטן ער וועקט איר אויף אינמיטן, ער לייגט זיך אריין מיטן עס-בעקיטשע אריין אין בעט, שטינקט אוועק א מייל א מינוט. ניין ניין, דיס בולשיט העז טו סטאפ, ווייל דאס איז אפילו נישט דא קיין ליבשאפט.

און ער האט אויך געהאט זיין פראבלעם, ער האט פארלוירן א שטוב מיט קינדער, און ער האט געזען אן אנדערע וועלט, ער האט נישט געזען די זעלבע וואס אונז. די אלע צדיקים, ווי גרויס און ווי הייליג זיי זענען, זאלט איר וויסן איין זאך, ווען ער גייט דורך א טראמע, איז ער אזוי ווי אונז אלע. והא ראיה, ער מוז מאכן דעם זעלבע ברכה, ווען איינער פארלירט א קינד חלילה, מוז ער מאכן א ברכה, די זעלבע ברכה מאכט דער גערער רבי, און דער בעלזער רב האט עס געמאכט. און ער איז אויך געווען אביסל, יו נאו, אויף דער עלטער שוין אזוי, ער האט שוין געזען אן אנדערע וועלט פאר זיך. און לאמיר זיך נישט נארן אז זיי זענען נישט קיין בשר ודם, ווען נישט וואלט ער נישט געטארט מאכן א ברכה דיין האמת אויך נישט. נאריש, זיי האבן זיך אלע פראבירט צו האלטן, יעדער האט געהאט אן אנדערע וועג, איינער האט זיך שווערער געהאלטן, איינער האט זיך גרינגער געהאלטן. און זיי זינט זיי האבן צוריקגעשטעלט אידישקייט מיט נייע דורות, דארף מען פארגעסן די אלע גערער מנהגים, עס איז גוט פארן גערער רבי'ן וואס האט פארלוירן א שטוב מיט קינדער וואס ער איז געזעסן דא האט שוין געשטופט די טעג, דעטס אלל. טאקע שיין צוריק געבויט גער, איך זאג נישט. אבער מען דארף וואטשן וואס מען טוט, און ברוך השם אביסל האט זיך געטוישט. עס מוז זיך טוישן די גאנצע הנהגה. א גערער אינגערמאן זאל ליב האבן זיין ווייב, הי שוד לאוו האר ענד נאט סאמבאדי עלס, הי שוד בי קרעזי אווער האר, און ער זאל ציילן ספירה אינאיינעם מיט איר. דער תולדות אהרן רבי געווען אויך א הייליגער איד, אבער עס האט אים אויך געפעלט א שרויף. ער האט אמאל געזאגט, איך וויל נישט א אינגערמאן זאל ציילן ספירה אינאיינעם מיטן ווייב, ווארטן ווען זי ווערט ריין, פארוואס נישט? וואס איז ראנג דערמיט? דערס נאטינג ראנג. איך וויל נישט. האב איך געטראפן די מוצאי שבת בין איך געגאנגען אין ירושלים, האב איך געטראפן דארט א אינגערמאן, ער קומט צו מיר צו, יא רבי נחום, רבי נחום, רבי נחום, זאג איך אים, וואס ווילט איר פון מיר, ווער קען איך, ווער זענט איר? ער האט שוין געווען אזוי, ער האט שוין אויסגעזען אזוי ווי איינער וואס ער קומט שוין פון יענע וועלט. אן א בארד אן גארנישט, האט ער מיר געזאגט, איך האב געלערנט אין תולדות אהרן, תולדות אהרן רבי געווען דער גאנצער מורה דרך מיט אלעם, מען האט געכאפט איינער האט געמאכט סעקשועל אביוז, מען האט געכאפט איינער האט געשטופט אין איינעם האט מען אים געגעבן מכות רצח, ער זאגט אמאל איז געווען עפעס א כיתה פון עפעס זיבן אכט מיידלעך און זיבן אכט בחורים און זיי האבן געהאט קאנטעקט איינער מיטן צווייטן, תולדות אהרן רבי איז געוואויר געווארן ס'איז געווען פון תולדות אהרן, האט מען זיי געכאפט און מען האט זיי אויסגעטון נאקעט און אזעלכע מכות געגעבן.

האט חתונה געהאט, האט זיך גע'גט נעבעך, הי, ער גלייבט נישט אז ס'איז דא א באשעפער, ער גלייבט נישט אין תולדות אהרן, ער גלייבט נישט אז ס'איז דא א באשעפער, און ער בלעימט אלעס דעם תולדות אהרן, צו דער מענטש ווען ער האט געהאט א סעקס פראבלעם איז ער אזוי משוגע געווארן אוט אוו קאנטראל ער האט נישט געוואוסט וויאזוי מען הענדלט עס, די גאנצע תולדות אהרן האט זיך אפגעלאזט פון די גאנצע דברי אמונה מיט די שלחן הטהור מיט די אלע זאכן, זיי האבן זיך אפגעלאזט פון די אלע קדושה און טהרה זאכן. נאר איין זאך האט ער מיר געזאגט איך וועל דיר יא פארציילן, די אלע וואס האבן געהאקט שטיקער די זענען אלע ארויס לוזערס, דער האט פארלוירן א ווייב, דער האט פארלוירן קינדער, דער איז אין א מענטל אינסטעטושען, דער אייבערשטער האט זיי באצאלט ביקאוז דעי העד נאו רייט דואינג איט, און ער האט מיר געזאגט אז איינער האט אים אפגעקאלט וואס ער האט אים געהאקט אויפן נאקעטן לייב, ער האט אים געזאגט איך וויל דיך בעטן זאלסט מיר מוחל זיין איך בין נישט דער שולד, דער משוגענער תולדות אהרן רבי האט מיר געהייסן איך זאל עס טון, מיר האט עס מורא'דיג וויי געטון, איך האב גענומען א יונגל איך האב אים אויסגעטון נאקעט און איך האב אים געשלאגן אויפן נאקעטן לייב. ער איז שוין אין משוגעים הויז אפשר זיבן אכט יאר, און דאס וואס עטס מוזטס פארשטיין קיינער האט עס נישט קיין רעכט צו טוהן, עטס קענטס נישט דעם סיסטעם, און מען דארף וואטשן וויאזוי מען טוט און וויאזוי מען שלאגט און פארוואס מען שלאגט, און נישט האקט יענעם אן, דאך א יונג יונגעלע, ער האט הארמאנס, דער פופיק האט זיך אים אויפגעשטעלט, מען האט אים געזאגט ער מוז גיין אין מקווה יעדן טאג, און עפעס איינער האט אים געכאפט און געשפילט זיך מיט, נו וואס זאל ער יעצט טוהן, ער געווען אזא נישט נארמאלער מענטש דער תולדות אהרן רבי, אזוי נישט נארמאל אז דו האסט נישט קיין השגה. גארנישט אויפגעטון, זיי האבן אלע געזאגט ער האט מער קאליע געמאכט וויפיל ער האט געבויעט, מען האקט נישט יענעם אויפן לייב, יענער האט א פראבלעם שיק אים פאר העלפ, אין די זעלבע צייט וואס איך זעץ איין אזויפיל מענטשן און זעמיר אינוואלווד אין די אלע זאכן ווארלדווייד, אונז געבן מיר העלפ אויכעט, איינער ברויך האבן העלפ שיקט מען אים צו א סייקיאטריסט, די גאווערמענט געבט פאר דעם העלפ. דער תולדות אהרן רבי האט געהאט א משוגעת אז מען האט געמקל'ט, אה יעקב אבינו כי במקלי עברתי את הירדן ער האט געמקל'ט וויל איך ענק זאגן, אין תולדות אהרן איז געווען א משפחה וואס זענען געוען די שענסטע מיידלעך, ס'איז געווען א ברכה צו מאכן אויף זיי, זיי זענען אוועק געפארן אויף אמעריקע און זענען געווארן די גרעסטע זונות אין די שטאט, זיי האבן געהאט א גאנצן קלאב וואס מ'האט זיך דארט איינגעמאלדן און זיי האבן מטמא געווען א האלבע שטאט, פארוואס? ווייל אבוויעסלי דער כי במקלי האט נישט געהאלפן, איט דאזענט העלפ. לעבן בארא פארק האבן זיי געהאט א בית זונות און נאכן זומער קומען דארטן הונדערטער יונגעלייט און נאכן זומער האבן זיי געזאגט יעדער איינער זאל געבן צען טויזענט דאלער ווען נישט גייען זיי שיקן די זאך פאר די ווייבער. די ווידיאוס. אה וואס זיי האבן אפגעטוען אלץ. ס'איז נישט וויכטיג. רבותי א חינוך איז זייער א שווערע פרשה. ס'איז דא איינער לוזער מייזעלס וואס ער האט ארויף געלייגט פון אובערן ניו יארק פאר פופציג טויזענט דאלער קען מען האבן א מענטשען איך שריי דאך צו ענק די גאנצע צייט דאס איך קויף די גאנצע צייט ס'איז דא קאמפעניס וואס מען קען קויפן דורך זיי און זיי קענען עס מענעדזשען אויכעט. זייער ביליג, מען קען נישט מען קען נישט גיין לאוער דען לאו, קען קויפן פון צען ביז פופציג טויזענט דאלער הייזער וואס עס ברענגט אן אינקאם מיט אביסל רענט, דארפסט גארנישט האבן דערמיט, סאו וויל איך דיר יעצט זאגן הער אויס לוזער מייזעלס. לוזער מייזעלס איך וויל דיר עפעס זאגן, נאו איים יור פרענד, איים ריעלי יור פרענד, יו נאו וויי? קאוז יור יוזינג אוט יור טעלענטס טו העלפ אוט פיפעל, איך טו דאך דאס א גאנצן טאג, איי קיפ אן פוטינג אן די בלאגס אלל אווער, אז.

ענטערטעיק די אלע זאכן פון די גאווערמענט. איך האב הנאה פון דיר לוזער, איי האוו טו טעל יו. איך האלט אין איין ארויפלייגן ריעלטערס דאט קאם מיט נאך אזאלכע פלעצער, זילאו, די אלע. ווערי ווערי אינטערעסטינג, יונגעלייט ווייסן נישט וואטס אוט דער פאר דעם. יעצט דעי יונגע מענטשן זיי האבן קינדער מיט אלעם, קינדער און תלמוד תורה און אלעס, די האבן א פראבלעם. אלטע מענטשן אזויווי מיין עידזש, מאוו די העל אוט. און וועסט אנהייבן צו זעהן וואס דאס הייסט עולם הזה, דו האסט דאך נאכנישט געזעהן עולם הזה, כ'האב הנאה פון דיר לוזער און איך גיב דיר יעצט אסאך קרעדיט. יעצט כ'האב ארום געלייגט אויף די בלאגס איבעראל די געיעסט סיטיס אין אמעריקע, וועלכעס איז די געיעסט סיטיס אין אמעריקע? בקיצור איז דא איינער וואס ער שרייבט אריין איז דאס יעצט דברים העומדים על הפרק אדער די פאגראם פון וויזשניצע בחורים? נו שרייבט ער גאנץ כלל ישראל איז געי, עניוועי ענפער איך אים צוריק. פארוואס איך לייג עס ארויף? צו פארשטיין גוט, ס'איז דא פרויען וואס זענען גרויסע טיפשים, די מאן זאגט ווייסט איך האב יעצט א שאו אין לאס וועגאס, נו, די פרוי ווייסט נעבעך ערליך אז ער ארבעט און ער האט א שאו אין לאס וועגאס, זי כאפט אבער נישט די שאו איז נאר פון ניין טו פייוו נאך פינף, איז דא אנדערע זאכן אין לאס וועגאס אויך, איך דארף נישט אריינגיין וואס דארטן טוט זיך, ס'הייסט סין סיטי, ס'איז די ארגסטע פלאץ אין אמעריקע, איז במילא לייג איך דא ארויף די סיטיס וואס זענען פול מיט געי, שטעל דיר פאר נאמבער וואן אין אמעריקע איז די געי, ווייסט ווער? עס איז פלארידע, מיאמי, דארט ווי אונזער עולם פארט ארום ביטשן, ס'איז א שאנדע וואס עס גייט פאר, איך וויל דער עולם זאל וויסן פארוואס דער עולם פארט דארטן, וואס איז בעסער, איך פאר למשל פאר איך דאון סאוט, פאר איך אויך אויף וועקעישן, פאר איך אויף אנדערע פלעצער, איז פארט מען דארטן ווי ס'איז עה מ'זאגט ס'איז דא אידישקייט, איך געדענק איינמאל בין איך געווען אין קאליפארניע, געווען דארטן פאר א מקווה, איז האט מען מיר געזאגט אז ס'איז דא אין קאליפארניע אין יענע יענע פלאץ, עס איז דא דארט.

גאנצע סאטמארע כנופיא מיט א לבאביטשער און זיי זענען צוגיין צום לבאביטשער זיי האבן געזאגט ער זאל מיר נישט געבן קיין עליה איך האב געהערט ווי זיי זאגן עס איך מיין די סאטמארע האלטן אן אפילו אין קאליפארניע וואס איז פול מיט געי דארטן האלט מען אויך אן די מלחמה בהמות וואס זיי זענען פארשטייסט נאכדעם בין איך צוגיין צו דעם ראביי איך האב אים געזאגט דו דרערדליגער דו האסט יארן נישט געהאט קיין מקווה אזוי ווי אלע לבאביטשער שלוחים צען יאר וואוינען זיי אן א מקווה איך האב געטראפן דעם שלוח פון פארטא ריקא אז ער האט געוואוינט מיט זיין ווייב צען יאר אן א מקווה איך בין געפארן אויף ארץ ישראל כ'האב איבערגעקערט ווייל הי העפענס טו בי ער געווען א נעפיו פון דעם גרויסן רב אין כפר חבד און איך האב אים פארגעהאלטן זאגט ער ער גייט אין ים האב איך געזאגט ער גייט נישט ווייל איך האב אים געפרעגט ער זאל מיר ווייזן פונקטליך ווי ער גייט אין ים און דארט קען מען נישט גיין ס'איז דארטן געווען אזאלכע ברעיקערס נישט געקענט גיין דארט ס'איז געווען בערך אפילו נישט א פיס הויעך די וואסער ס'איז אלץ באלאני עניוועי און דאס איז געווען אין פאלם ספרינגס קאליפארניע דארט איז דא די סאטמארע חברה דארט איז דא דער פרידמאן מיט אנדערע מין דרערדליגערס גיין זאגן מ'זאל מיר נישט געבן קיין עליה. איך האב געזאגט דעם ליבאוויטשער הויעך, איך האב נישט קיין מורא פאר די חברה, זאג איך אים דו שייגעץ טמא, דו האסט געוואוינט די יארן אן א מקווה, איז געקומען איינער, נחום ראזענבערג, און ער האט אנגעדרייט דעם באבובער רב, דעמאלטס איז געווען ר' שלמה באבובער דארט אויף שבת, איך האב געזאגט, איר ווייסט ר' שלמה, דא איז נישט דא קיין מקווה, ר' שלמה האט געזאגט פאר קריאת התורה, איך וויל זאגן אפאר ווערטער, מען האט זיך אויפגעשטעלט, ער האט געזאגט, רבותי מען דארף נישט ליינען, מען איז פטור פון ליינען, עס איז נישט דא קיין מקווה, און באבובער רב האט צוזאמגעשטעלט דעמאלטס דאס גאנצע געלט פאר די מקווה, כ'דענק נישט פונקטליך וויפיל עס איז געווען, פופציג טויזנט, צו מיר, זאָג איך פֿאַר דעם רבֿ, דו געדענקסט אַזאַ נאָמען נחום ראָזענבערג? זאָגט ער, קוקט מיך אָן, זאָג מיר, צי דאָס איז נישט דער זעלבער מענטש, ער איז אַזױ אײַנגעזונקען פֿאַר װיזשניץ? די סאַטמערס זענען דאָך אַזעלכע דרערדליגערס! איך זאָג אײַך, זעסט װאָס װיזשניץ מע שלאָגט זיך? דאָס איז װײַל דער חינוך האָט געשטינקען. ר' משהלע איז געקומען דאָ אױף אַ שמחה פֿון אַן אײניקל, װאָס דער סיגעטער האָט אים גערופֿן, און מע האָט אים געשטױסן. נאָכדעם, װען ער האָט זיך געזעגנט פֿון אים, זאָגט ער אים, יאָ, איר האָט טאַקע אַ חינוך, הטהור, ס'איז רײן פֿון. חינוך, ס'איז נישט דא קיין איין טראפ חינוך, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? עניוועי, איך טריי אויסצולערנען דעם עולם אז זיי זאלן וויסן אז מען פארט אויף מיאמי, דאס איז די גרעסטע געי קאמיוניטי וואס ס'איז דא, און טריי טו רימעמבער איט, ס'קען דיר אמאל צוניץ קומען, וועסט זען דיין מאן דרייט זיך ערגעץ ביי שאוס, שבת ערגעץ אונטערוועגנס, וועסטו וויסן וואס ער טוט, ווייל די שאו איז נאר א גאנצע וואך, שבת איז ביי יעדן איינעם ווי מען זאגט בא שבת בא מנוחה. סאו אין ברעיקינג ניוז, די פאליס האט איינגעבראכן און זיי האבן גענומען זעקס סיניער אפישעלס פון שובו בנים, און. מען טוט זיי באשולדיגן אז זיי פלעגן גיין אין שפיטעלער און זיי פלעגן נעמען מענטשן וואס זענען נישט געווען געזונט, טערמינעלי איל, און מען האט זיי אויסגעפאמפט זייער געלט, און מען האט זיי צוגעזאגט הבטחות און ס'איז אנגעקומען גארנישט, מען האט צוגענומען פון זיי אלע דאקומענטס, און נעקסט גייט זיין לעיזער. דעטס איט. מענטש טוט וואס ער קען, נאכדעם געבט ער אויף, זאגט דער אייבערשטער יעצט קום איך אריין. ער האט ארויסגע'גנב'עט פון מענטשן געלט, צוגעזאגט גרויסע ישועות, מען זאל גארנישט טון קעגן קענסער, ער זאגט אז זיי וועלן זיין געזונט, און זענען טאקע אלע געווארן געזונט ברוך השם, געשטארבן זענען זיי שוין געווארן געזונט. עניוועי, ס'איז א מורא'דיגע ברעיק טרו. כ'וויל נאר אביסל רעדן. איך למעשה האב א גרויסע הנאה מ'כאפט אים ווייל ער איז א נואף, עטס ווייסט זיך אונז זעמער קעגן די אלע חזירים. למעשה אבער ביז יעצט האט קיינער אים גארנישט געטון ווייל. ער איז געווען א גרויסע עסעט פאר די פולע שיט פון ר' נחמן אז די רבי איז גאט און די רבי אהער און די רבי אהין, ער האט אויפגעבראכן די גאנצע טויער נאך דארטן אין אוקריינע, ער האט געמאכט אז מען זאל קענען פארן, ממילא כל זמן מען האט אים געברויכט האט מען אים גענוצט. ווייל ס'איז דאך געווען דעם רעבנ'ס א זאך. יעצט אז מען ברויך אים שוין נישט האט מען דיסיידעט אז מען ברויך אים נישט, זענען אלע רבנים ארויס קעגן אים, כ'על ענק זאגן דעם אמת, איך הייב אן צו האבן אסאך ספיקות אין אמונה אויף דעם גאנצן ר' נחמן וויפיל אמת ס'ליגט דערין, ס'איז געווען א באנטש אוו טעראריסטן דעטס אלל, עניוועי איך זאג עס נישט אויף אפישעלי איך זאג עס נאר איך האב שוין כ'האב שוין גרויסע ספיקות אין דעם, כ'האב זיך געבויעט א פרוי מקווה, כ'האב מיר אנגעברענגט דארטן איבער א יאר, זיי האבן צוגעזאגט אז ס'גייט זיין, איינס בלייבט אייביג א פרוי מקווה. דער שייגעץ מעכל דארפמאן מיט נתן מיימאן מיט נחום סלאראטש, סאלראטש, האבן מיר דאס צוגעזאגט, און עס איז געקומען דערצו האבן זיי עס גראד געמאכט פאר שיינע אידן ווייל מ'האט געקענט נעמען מער געלט זיך צו טובל'ן, ס'איז נאך היינט נישט דא א פרויען מקווה, וויל איך פרעגן האט שוין געהערט א חסידות וואס האט נישט קיין פרויען מקווה? דאך א דזשאוק די גאנצע זאך, די גאנצע אומאן וואומאן ר' נחמן ס'איז אלץ באלאוני.

שטייט אזוי אין חומש, אן ארץ אוכלת יושביה, ס'עסט אויף די איינוואוינער. וואס הייסט ס'עסט אויף די איינוואוינער? קומסט אריין למשל מאה שערים און גאולה, אויף ביידע זייטן איז דא פלעקאטן דער איז געשטארבן די אשה גדולה איז געווען א גרויסע פרוי. עניוועי, פארוואס שטארבט מען דא אזויפיל? כ'האב נאכגעקוקט, איר ווייסט? עס שטארבן אסאך מער מענטשן פון קענסער ווי אין אלע פלעצער אין די וועלט. און ווייסט פארוואס? ס'איז נישט דא נאך אזא פילטי פיגסטיי אזוי ווי ארץ ישראל ווען ס'קומט צו עסן. גייט צו מאה שערים, קומט א אלטע ספרדישע פרוי, האט זיך פארגעסן אפצואוואשן די הענט פונעם טוילעט, טאפט אן דארט אלעס, טאפט מיט די הענט, אלעס איז אפן, יעדער טאפט, זי וויל נישט נאר פיר, לייגט זי צוריק איינס, די ניסלעך, אלעס איז דא אזוי חאזעריש, פוי! די פליישן ווייס איך נישט ווייל איך גיי דאך נישט אריין אין די פלייש סטארס, אבער די אלע אנדערע זאכן וואס מען זעט, ס'איז פוי! און דאס איז אלץ קענסער, דאס איז אלץ דזשערמס, קוקטס ביי אונז, ביי אונז אין אמעריקע, טאמער טוטס קיינער נישט אן די הענטשוך, די וואס מען דארף סערוון א מענטש מיט דעם, איז אפילו הונדערט דאלערדיגע טיקעט אין סאם סטארס, סטארס איז הונדערט פֿופֿציק דאלער, יו נאט סופאוזד טו טאטש פוד. כ'האב געוואלט זאגן איך לייג דאס ארויף אן עמורדזשענסי, אבער ס'איז נישט אן עמורדזשענסי ווייל ס'לויפט נישט אוועק, נאר כ'וויל דער עולם זאל עס הערן אלס אן עמורדזשענסי. כ'האב באקומען עטליכע טעלעפאן קאלס, נישט איינס און נישט צוויי, אין ספר יצירה שטייט עשר ולא אחד עשר, עשר ולא תשע, כ'האב באקומען אסאך קאלס, דער עולם זאגט מיר אז ס'שטייט. וענתה בי צדקתי ביום מחר, מארגן וועט מען ערשט זעהן דעם אמת, זאגט מיר דער ס'איז געווען אזוי, ס'איז געווען צוויי וואס זיי פירן קהילות גרויסע, זיי זענען ראשי קהילות, און די אנדערע זענען ערנסטע רבנים, זאגן זיי רבי נחום דו דארפסט זיין זייער פרייליך, פרעג איך וואס איז געשעהן, זאגן זיי דו האסט נישט קיין השגה, ווען דו גייסט נישט אריין מיטן קאפ אין די וואנט מיט א מסירות נפש, וואלט היינט משכב זכור און אריין גיין אין בית מדרש אן א אונטערהויזן געווען מותר לכתחילה, אזוי ווי די לימודים וואס מען גייט לערנען. קאמען קאור מיט נאך זאכן, ער זאגט דו ווייסט נישט וואס דו האסט געטון, און נאך א זאך, דו ביסט אזא בטלן, דו ווייסט נישט אז דו האסט געטשעפעט מיט אן ארגענעזעישן וואס זיי הרג'נען שוין מענטשן הונדערטער יאהר, סאקמער, בעלז, די אלע, דאס איז רוצחים, דאס איז רוצחי גלעד, און ווען דו ווייסט ווען אין וואסערע א מסירות נפש דו ביסט אריינגעגאנגען, ווייס איך נישט צו דו וואלסט געקענט אריינגיין, דו וואלסט דיך נישט געטרויט. זאג איך פאר די רבנים, קודם כל וויל איך דיר דאנקען זייער אז וענתה בי צדקתי ביום מחר, דער עולם הייבט שוין אן צו זען וואס דא גייט פאר, אז מען האט עס געמוזט אפשטעלן, ווען נישט וואלט געווען קאמען קאור מיט משכב זכור געווען אויף איין מדריגה, פארקערט וואלט נאך געווען אפאר פיינע מגיד שיעורים אזוי ווי דער פלאטוטשענער רבי, און ער וואלט נאך געהאט אפאר קינדער וואס איינער וואלט געווארן א זכר איינער א נקבה.

איז די זעלבע דא אויכעט אז ס'קומט צו כלל ישראל מ'האט מטמא געווען קינדער, קינדער זענען געקומען צו מיר כ'האב געדאווענט אין קליימער כ'בין געווען א חשובער מתפלל ווער ס'געדענקט די קהל ייטב לב האט מיר געקויפט א סיעט אויבן אן איך האב קיינמאל נישט געדארפט באצאלן ס'זיי געווען א כבוד אז איך זיץ אויבן אן אבער כ'בין קיינמאל נישט געזעסן דארטן ווייל מיך האט עס נישט אינטערעסירט כ'פלעג זיצן אין די בעק קודם ווייל מיין טאטע זכרונו לברכה פלעגט דאווענען אין די זעלבע שול. און איך וויל נישט גיין זיצן פאר מיין טאטן, מיין טאטע איז געזעסן אין דריטן און פערטן סיט פון די בעק, איך וויל נישט גיין זיך זעצן פאר מיין טאטן, און נאכדעם איז דא נאך א טעם פארוואס איך בין נישט געזעסן אויבן אן, ווייל דארט איז געווען א גרויסע ספרים שאף, א שטוב, די שענסטע ספרים וואס איז געווען ביי כלל ישראל, די ראשונים און די אחרונים איז אלץ דארט געלעגן, בין גברא לגברא האב איך אלץ אריינגעקוקט, דא אין א ספר, דארט אין א ספר, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. איז איך האב מיך געשלאגן אייביג, איך האב נישט קיין מורא געהאט, און איך האב געוויסט אז די מלחמה וועט זיין א שווערע מלחמה, און דער אמת איז איך האב געהאלטן אז זיי מיך שיסן אויך, איך האב געוויסט, נאר קיין בלאפער בין איך נישט, אז איך גיי זאגן שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, און איך בין מקבל אויף מיר דעם אייבערשטנ'ס מלכות עט עני קאסט, נו, אפילו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, הו קעירס, איז וויל איך דיר זאגן, דאס איז געווען אין מיין בלוט אלע יארן, אז כלל ישראל גייט עפעס נישט גוט, בין מיר מחויב מוחה צו זיין, ענד איי דאנט קעיר הו איט איז. און ווידעראום דאס צו איך האב געוואוסט ס'וועט זיין אזא שווערע מלחמה, איך האב געוואוסט, איך קען די סאטמארע רוצחים פון פאר'ינג, איך בין געווען א קליינער ראצער א יונגל, איך האב נאכנישט געקענט מיר אנטון די דייפערס, האב איך שוין געוואוסט דעמאלטס אין די קעמפ אז מ'האט געהארגעט דאס יונגל, איך האב געהאלטן אין איין שרייען. איך בין צוגעגאנגען, איך געדענק נאך ווי היינט, צו ר' אלי' דוד'ן, צו ר' יודל'ן זאגן אז ווער האט אים גע'הרג'עט? דער יודל אן צו שרייען, שאא, מען טאר נישט אזוי רעדן, וועגן וואס רעדסטו אזוי? דאס הייסט פארוואס איך רעד אזוי? ווייל איך האלט אז ס'איז אמת. אבער די אלע זאכן איז נישט וויכטיג, דער עיקר איז ס'קומט ארויס דער אמת, וענתה בי צדקתי ביום מחר. יעצט הייבן זיי אן צו אפרישיעיטן פעקט אז מען האט נישט געלאזט דעם משכב זכור אנגיין, ווייל ווען אונז לאזן מיר ווען דאס אנגיין, וואלט היינט שוין נישט געווען קיין שום זאך וואס א איד איז מער מחויב ווי א גוי. אונז זעמער ככל הגוים בית ישראל אז מען מעג משכב זכר און מען מעג ליינען קאמען קאור און מען מעג דאס אריין שטאפן אין די קינדערס קאפ, נו וואס האסטו שוין פון לערנען נאכדעם גמרא? צו וועם לערנסטו גמרא? צום יוזל? און דאס איז וואס קיינער וויל נישט פארשטיין, קומט אן דא אזאלכע שקצים סאקמערע זיי מאכן אזא טומל אין די בלעטער זיי קומען זיי טיילן צדקה צדקה ווער דארף דיין צדקה שטופ עס דיר אריין אין די מחילה ס'איז עניוועי גע'גנב'עט געלט פון אונזערע קינדער און ס'איז עניוועי גע'גנב'עט געלט פון וועלפער און פון פוד סטעמפס. פש, איינער זאל מיר זאגן אז אין אמעריקע איז דא איינער וואס האט א אמת'ן דאלער? פארדרייטס אן אנדערן א קאפ, עטס האטס נישט, עטס זענטס ליגנערס, און במילא טוען זיי וואס זיי ווילן, און זיי מיינען צו מען זיך לאזן, נאנאנאנא, אונז האמיר געלערנט ביים דברי יואל פונקט ווי עטס, דער חילוק איז נאר עטס נוצט אויס זיין קנאות און זיין שארפקייט פאר ענקער שייגעץ שטיק, און אונז פייפט מען אויף ענק, סאו האמיר נישט קיין מורא, און שוין. יעצט האב איך געוואלט רעדן אפאר מינוט וועגן בין אדם לחבירו האב איך שוין נאכגעזאגט אסאך מאל כ'וועל עס נאכאמאל נאכזאגן, ווען נישט דער הייליגער רמבן זאגט עס טאר מען עס אפילו נישט זאגן, מען טאר נישט, איט דאזענט סאונד קאושער, זאגט דער הייליגער רמבן אין פרשת לך לך, חטא חטאה הצדקת, איך ווייס פון וועם מען רעדט דא, מען רעדט פון שרה אמנו, זי האט געזינדיגט מיט דעם וואס זי האט געפלאגט. הגר, ווייל זי איז געווען דזשעלעס, און קלאמפערשט איז זי געווען דזשעלעס, אוואדע די העכערע בחינות ווייסט מען, אבער פאקטיש אברהם האט געוואוינט מיט שרה און זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער, איז זי געגאנגען און זי האט געגעבן הגר פאר אברהם אבינו, אפשר וועט אברהם אבינו געבויעט ווערן פון הגר, איז באמת דאס האט נישט צוטון מיטן רמבן, דער זוהר זאגט אז וועגן דעם איז אברהם אבינו געשטראפט געווארן, ווייל ער האט געדארפט זאגן אנטשולדיגט איך דארף נישט דיין הגר, דער אייבערשטער האט מיר געזאגט אז איך וועל האבן א קינד וועל איך האבן א קינד נישט פון קיין הגר. אזוי זאגט דער הייליגער זוהר, ס'איז אויכעט זאכן וואס מ'טאר אפילו נישט נאכזאגן, ס'געווען א גרויסער חטא פארוואס זי האט געגעבן הגר, בט עניוועי, זי האט שוין געגעבן, זי האט אנגעמאכט, קוק וואס זי האט אנגעמאכט, קוק וויאזוי די וועלט וויל אונז איינשלינגען, די אראבער, עניוועי, אבער דער רמב"ן זאגט חטא חטאה צדיקת אז זי האט זי מענה געווען, זי געפלאגט, ווייל צו פלאגן א מענטש טאר מען נישט, נאו סאטש טינג, דער אייבערשטער לאזט עס נישט צו, און וועגן דעם האט. ישמעאל באקומען דעם רעכט אז ער קען אונז פייניגן ביז משיח וועט קומען, דעס איז אלעס די באמבעס די אראבער ס'טוט זיך ו ו אלעס האט צו טון מיט דעם וואס שרה אמנו האט געפייניגט הגר אזוי זאגט דער רמב"ן אין פרשת לך לך איך זאג אייביג ווען איך זאג דיר א אייגענע זאך בין איך ריספאנסיבעל אז איך זאג דיר א רמב"ן האסט א פראבלעם שיק א בריוו פארן רמב"ן און פרעג אים אזוי ברייט צו רעדן אויף שרה אמנו איז דאך ממש נישט צו גלייבן. אבער ער זאגט דאך אזוי. וואס זעהן מיר אבער פון דעם? זעהן מיר א מורא'דיגע זאך, צו פייניגן א מענטש איז דער אייבערשטער נישט מוחל קיינמאל. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, א מענטש האט חתונה מיט א ווייב, און ער יוזט זי, ער דארף זי האבן לכם לכל צרכיכם, זי זאל אים קאכן, באקן, זאל האבן מיט אים תשמיש המיטה, זאל אים ברענגען קינדער אויף די וועלט, זי איז זיך מוסר נפש יעדעס קינד וואס זי ברענגט אויף די וועלט. אויב מ'פארשטייט זיך נישט, ביסטו אויף צרות, אבער דו קענסט עס מער נישט פאררעכטן. אנלעס דו גייסט צו סייקאלעדזשי, סייקייעטרי און דו טרייסט דיך צו בייגן, אבער דו קענסט עס נישט פאררעכטן. דעם וואס דו וועסט כאפן דאס קינד, צו זי וועט כאפן דאס קינד, דאס איז בולשיט סטאריס, דאס איז סתם חטא חטאה הצדיקת שרה אמנו ווייל זי האט געפלאגט הגר. דו גייסט נעמען יעצט די אידישע טאכטער. דו פארשטייסט זיך נישט סאו ביג דיעל, דו קענסט זיך דאך נישט מיט יעדן פארשטיין, איך וויל דיך פרעגן, און אין ביזנעס פארשטייסטו דיך מיט יעדן מענטש וואס ער קומט צו דיר קויפן, מיט יעדן בייער, צו צו א גראסערי פארשטייט זיך מיט אלע קלייענטס וואס זיי קומען אריין, דא דארף מען דאס וויסן, דאזענט ווארק אוט זאגט מען גודביי און פארטיג. וואס איז דער חילוק צווישן קריסטיאנעטי און אידישקייט בנוגע לגבי אויב ס'איז נישט דא קיין שלום בית? ס'איז אסאך א חילוק. זיי גלייבן דאך נישט אין באשעפער, זיי גלייבן דאך אז יאשקע פאנדראק איז געווען דער זון, חס ושלום איך וויל נישט זאגן, טפוי, די פאדער ענד די סאן ענד די האולי ספיריט, שיט, ענד די האולי ספיריט, טפוי, זייער מיעס, עניוועי. אבער אין עניני שלום בית וואס איז דער חילוק צווישן אונז, צווישן די אידן, און להבדיל אין קאטאליסיזם, דער אייבערשטער זאגט, האסט גענומען א פרוי, כ'האב דיר זי געגעבן, נישט זאל דיך פייניגן. אז זי פייניגט דיך, געב איר א גט, שיק איר ווייטער און זאג איר גוד ביי, גוד לאק און גוד רידענס. אין קעטאליסיזם. איינער פון די פויפסן, די פאופס, וואן אוו די פאופס. האט געוואלט אריינכאפן די גוים, האט ער געזאגט מען קען זיך נישט גט'ן נאר אויב מען באקומט א באוויליגונג פונעם פויפ אליין. אז די פויפ האט דאך אינגאנצן נישט קיין ווייב, ווייסט ער דאך נישט וואס דאס איז, מוז מען האבן פון אים אליינס א א גט, פעטירן אז מען מעג געבן א גט. מיט דעם האט ער געוואלט כאפן די פרויען. אז עס זאל ווערן קאטאליקן און זאגן יא אונז וויל מיר באבאבאבאבאבאבאבא נאר אז טאמער מען קען נישט גט. ספרדים האבן א פראבלעם אז ער קען דאך נעמען נאך א ווייב איז אונטער די חופה שווערן זיי אז מ'עט קיינמאל נישט נעמען נאך א ווייב נאר טאמער זי וועט מסכים זיין און זיי לייגן איין אויף דעם גרויס געלט למשל זייער כתובה איך בין געווען דא אויף א חופה הונדערט אכציק טויזענט דאלער איז געווען די כתובה אויב ער גייט זיך גט'ן ער נעמט נאך א ווייב איז ווייס איך נישט פונקטליך צו טאמער ער גייט זיך גט'ן צו ער נעמט נאך א ווייב קען זיין אז צו נעמען נאך א ווייב קאסט די געלט. ס'איז נישט וויכטיג, ס'געפעלט דיר נישט, יו טרייד, שי טרייד, און שוין ס'איז פארפאלן, דעטס איט. יעדע פרוי איז געקנעטן פון אן אנדערע טייג, א טאטע פון עי, א מאמע פון בי, קומט זיך צוזאם ווערט א סי, דו ביסט אויך געקנעטן פון אנדערע צוויי טייגס, סאו מען פארשטייט זיך נישט איז נישט, דעטס איט. ס'איז דא קינדער, ס'איז אזוי, אויב דו האסט חתונה געהאט מיט א פרוי איז זי געווארן אויס שומר תורה ומצוות, איז שוין אנדערש די גאנצע זאך. ווייל דו ווילסט דאך נישט אז דיין הארעוואניע, דיין בלוט און פלייש זאל ווערן גוים צו פרייע. למעשה אבער, אז טאמער געשעט אזא זאך, איז נישט כדאי מען זאל זיך שלאגן. שלאגן איז זיכער נישט כדאי, ווייל וואס געשעט איז, עז טיים גאוס ביי, אז די יונגלעך און די מיידלעך געבן זיך א זע אז זיי זענען מיט פאסטער פערענטס אדער שטיף עלטערן. יעדער גייט צוריק צו זיין רוט, צו זיין שורש. ס'איז געווען א מורא'דיגע מעשה אז.

מען זאגט פארן קינד, לאמיך דיר זאגן, איך וויל זאלסט אויסהערן א מעשה, און דו'סט מיר זאגן וואס צו טון, ווייל איך קען מיך נישט אליינס באפארען. אויפגעשטעלט און געזאגט ס'איז געווען א מאמע וואס האט געהאט פיינענשעל דיפיקאלטיס צו אנדערע דיפיקאלטיס, און זיי האבן דאך אויפגעגעבן פאר געלט, און די עלטערן זענען קיינמאל נישט געווען רואיג און זענען נאכגעגאנגען, און מען קען פאר מעדיקעל ריזענס קען מען עפענען יעדנ'ס פייל, און ס'איז אזוי אויסגעקומען אז זענען דערגאנגען ווי די קינד איז, און זענען נאכגעגאנגען ביז זיי האבן עס געוואלט באקומען. די סוף געווען איז, זיי האבן געטראפן די קינד. קיצור, מען האט ארויפגעשטעלט די קינד אויפן סטענד, מען האט אים געזאגט, ס'איז דא א דילעמע, און דו דארפסט פסק'ענען ווי דו ווילסט גיין. ס'איז א גאנצע סיריעס מיט אריכות, אבער די באדעם ליין איז געווען, די דזשאדזש האט געפרעגט די קינד, ווי ווילסטו גיין? זאגט ער, ביי די עלטערן, די וואס האבן מיך געהאט.

ער איז געווען יארן לאנג אויף אן אנדער פלאץ ענד הי וואז סטיל העפי טו לערן דעט הי העז פערענטס עלסווער ענד הי וואנטס טו גאו טו דעם. איז די זעלבע וויל איך ענק זאגן אויכעט עטס מוזט פארשטיין זייער קלאר לאוו איז סאמטינג דעט יו קענט ביי איטס אידער יו העוו איט אר יו דאנט העוו איט און ממילא א נעטשערל טשיילד איז אייביג דא מער לאוו ווי א פאסטער פערענטס סאו מען נעמט זיך שלאגן ביים גט. קינדערלעך זענען אלט פיר, פינף און זעקס און זיבן יאר, ס'איז גענוג די גרויסע טראמע וואס זיי דארפן דורכגיין אז זיי דארפן זיין פון דעווארסט פערענטס אין חדר, יעדער טשעפעט זיי מיט אלעם, ס'איז גענוג צרות, און נאך די אלע צרות וואס זיי דארפן דורכגיין הייבן נאך אן די עלטערן גיין נישט צו יענעם גיין נישט אהער גיין נישט אהין און די מאמע הייבט אן ווער האט דיך געטאטשט ביים פופיק? ווער האט דיך געטאטשט דארט? ווער האט דיר אפגעווישט די מחילה? איך פארשטיי נישט אז דו שיקסט דיין קינד אויף שבת אויף די וויקענד, נו ער דארף דאך ערגעץ גיין פישן און קאקן אויכעט, רייט? און ווען ס'זאל זיין דיין אייגן קינד, הייבט אן דער קינד צו וויינען, דעדי, מאמי, ווייפ מי, פארוואס זאלסטו טראכטן אז ווייל ער איז אדאפטעד איז נישט דא די זעלבע פראבלעם? דו פארשטייסט? סאו וואס די פרויען האבן זיך גענומען צו איז מאכן, הי טאטשד מי, הי טאטשד מי, הי פלעיד וויט מי, יעצט איך זאג נישט. נײַנציק פראצענט אדער פינף און נײַנציק פראצענט איז אלעס אמת. מ'האמיר נאך קיינמאל נישט געטראפן א יונגל זאל זאגן א ליגנט. אבער דארט וואו ס'איז דא שלום בית פראבלעמס ווייסט יעדער סייקאלעדזשיסט און יעדער סייקייעטריסט יו העוו טו בי ווערי ווערי קערפול. ווייל דא איז דא א מאמע וואס זי פיטערט שלעכטע אינפארמעישן אדער א טאטע. יעצט איך בין נאכגעגאנגען זייער אסאך קעיסעס וואו מ'האט ארויסגעכאפט בכח. סאקמער קאקמער מיט אלע רשעים רבנים, יענע פרוי האט נישט געוואלט זיין פרום, בקיצור מען האט ארויס געכאפט די קינדער מען איז געגאנגען אין קאורט ס'האט זיך געטוהן, טפי! איר ווייסט איך בין נאכגעגאנגען כמעט אלע קעיסעס, איר ווייסט וואס האט זיך אויסגעלאזט די סוף? די קינדער זענען נישט אויפגעוואקסן נישט פלאצקער גאון און נישט משה רבינו, זענען אויפגעוואקסן ענימעלס. זענען אויפגעוואקסן רעיפיסטס, זענען אויפגעוואקסן אלע שלעכטע זאכן וואס א קינד קען אויפוואקסן, סאו וואס האסטו אויפגעטון? האסט אים געמאכט פאר א פרומען איד? א משוגענעם? זיי רייסן זיך ארום מיט מיט די רבנים, איך האב עטליכע קעיסעס, איך האב זיי געשיקט אין א משוגעים הויז, האבן די רבנים געקומען חתם סופר זאגט אז מען, ס'איז געווען א קראנק קינד און איינער איז געגאנגען נאך געלט, האבן זיי אנגעהויבן מיט א מעשה מיט א חתם סופר, דער חתם סופר זאגט מען דארף אבאכט געבן זאל ער נישט געבן טרייפות ווייל ווען נישט וועט ער זיין א גוי, שרייען זיי דו האסט נישט קיין רעכט צו טוהן די זאכן, זאג איך הער אויס קודם פרעג איך דאך דיך נישט וואס צו טוהן ווייל זיי זענען דאך געקומען צו מיר און נישט צו דיר, און צווייטנס וויל איך דיר פארציילן א מעשה, איך זאג אייביג ס'איז בעסער ער זאל זיין א גוי א נארמאלער א גוי נישט אויף דראגס א גוי וואס ער זאל קענען ווייטער פירן א נארמאלע שטוב ווי איידערש צו זיין א קראנקער משוגענער איד. אז דו געסט אים נישט קיין טערעפי, אז דו שיקסט אים נישט אין משוגעים הויז און ער נעמט נישט מעדיקעישאנס ווען ער דארף, איז ער א משוגענער. זאלסט נישט מיינען אז די משוגעים הייזער טוען נישט ראטעווען טויזענטער און טויזענטער מענטשן יעדעס יאר. איי דער חתם סופר זאגט אזוי, זאג איך אייביג אזוי. עט די ענד אוו די דעי איז דאך דער הייליגער חתם סופר זיכער גערעכט. קלאר? אין דעם איז דאך נישט דא קיין ספק, זעמער אלע מודה. ס'איז מיר בעסער אז כ'האב געמאכט א טעות אינעם הייליגן חתם סופר און יענער איז געווארן א נארמאלער גוי, צו ער איז געווארן א נארמאלער רעפארם איד, צו א נארמאלער קאנסערוואטיוו איד, צו א שוואכער ארטאדאקסישער איד, אבער ער איז נארמאל, ווי איך וואלט ווען געהאט א קראנקן משוגענעם אין די גאס, און כ'וואלט געוואוסט דער חתם סופר האט אזוי געזאגט, נו, ארויס. ס'איז נשתנו העתים, ס'טוישן זיך די צייטן, מעדיקעישאנס איז היינט געווארן בעסער ווי אמאל, ס'איז נישט אזוי ווי אמאל, אמאל אין דער אלטער היים וואס מ'האט געטון איז, ס'איז געווען אין שעת רעוא איז געווען די גרעסטע משוגעים הויז אין גאנץ אונגערן, און ווער ס'איז דארט אריין ער האט אנגעהויבן צו פארפירן, עסן האט געקאסט אסאך געלט, ס'איז נישט געווען אזוי ווי היינט וואס ס'איז דא די וועלפעיר מיט אלעם, מיט מעדיקל, מ'האט דארט אריין געלייגט אין די מילך אביסל סם אמאל וואס מ'האט אים געגעבן צו טרינקען, מ'האט אים געזאגט טרינק מיין קינד טרינק, און ער איז געשטארבן. אזוי האט מען געטוהן אין אלע שפיטעלער, א קראנקער מ'האט געזעהן אז ס'איז נישט דא קיין קיין אויסוועג פאר אים, מ'איז נישט געגאנגען מ'האט אים געהאלטן און געהאלטן, מ'האט אים גראד געגעבן סם המות אין די מילך און מ'האט אים געשיקט אויף יענע וועלט, איז למעשה מיט דעם חתם סופר מ'וועט זיך אונז שוין אויסגלייכן זיי האבן זיך שוין אויסגלייכט, אבער איך וויל מסביר זיין יעדער זאל פארשטיין אז דו הרג'סט אוועק דעם מענטל סטעטוס, דער נארמאלקייט פונעם קינד האסטו גארנישט אויפגעטוהן עניוועי, האסט נישט אויפגעטוהן גארנישט. וואס האסטו אויפגעטון, ס'איז צוגענומען פון דיין מאן, האסט געשפילט מיט אים פאליטיקס, און דאס איז אונזער פראבלעם. קומט א פרוי, זי זאגט איך וויל א גט, הייבט מען גראד אן, עס קומען אריין די רבנים, שקצים, שמואל פריד גדליה, די אלע שקצים קומען אריין, און מען הייבט אן משוגע צו מאכן, און נאכאמאל משוגע צו מאכן, און נאכאמאל משוגע צו מאכן. מיר האט א פרוי אמאל געזאגט, דער שמואל פריד האט גע'טענה'ט אזאלכע טענות ביים בית דין וואס ס'איז אפילו איר נישט בייגעפאלן צו טענה'ן, נישט נאר ס'איז געווען ליגנט, ס'איז אפילו איר נישט בייגעפאלן צו טענה'ן. און זי האט געווינען, סאו וואס האט זי דערפון? אין די גוי'אישע וועלט גט מען זיך אויכעט, ווען יעדער איינער וואס האט זיך גע'גט וואלט געמאכט משוגע די קינדער אזוי ווי אונז וואלט נישט געווען קיין לעבן, וואלטן אלע גוים געווען משוגע, ווייל אלע ביי אונז זענען משוגע, די וואס האבן זיך געשלאגן די מענער מיט די פרויען. יעצט זאגט די פרוי אז זי וויל א גט. שוין, איז זי בארעכטיגט צו האבן א גט. הייבט מען אן מיט קלייניקייטן, די קינדער וויזיטעישען מיזיטעישען, די קינד גייט זאגן פאר וועמען ער וועט וועלן, סיי פארן טאטן סיי פאר די מאמע, כ'האב דיך אין דר'ערד, כ'ברויך דיך נישט, ווען ער וועט ווערן גענוג קלוג, סאו יו נאט גאנע געט עני פלעיס מיט די גאנצע געפייטעריי, יו נאט גאוינג עני פלעיס, איז די פרוי האט געשריגן זי וויל א גט, אזוי האט זי געשריגן, יא, איז מען געגאנגען מ'האט נישט געגעבן א גט, מ'האט זי גוט משוגע געמאכט. איטס אלל דעדלי ראנג רבותי, און דערווייל האט מען געהארגעט א צווייטן, אבער ער וועט שוין נישט ארויסקריכן, ער קען שוין האבן זיינע מיליאנען, און ער קען שוין נעמען זיינע מיליאנען עס אריינשטופן אין תחת הגדול, ווייל ער גייט זיצן מיט די אלע וואס זענען געווען אינוואלווד גייען זיצן, און טאמער וועט ער נישט גיין זיצן וועט ער באצאלן אנדערע פלעצער, איך קען אסאך מענטשן וואס האבן מצער געווען א פרוי יארן נישט געגעבן קיין גט, פינף זעקס און זיבן יאר וואס א רעכט איז דאס? שוין גאט האט געהאלפן ער האט שוין געגעבן דעם גט און ווייסט וואס איז געווען? נישט געווען גארנישט ער האט געהאט א קינד נאך א קינד נאך א קינד אלע זענען געווען קראנק דו מיינסט אז ס'איז נישט דא א באשעפער וואס ער פירט זיין וועלט? אין די תורה שטייט והיה אם לא תמצא חן בעיניו טאמער זי וועט נישט געפינען חן ליבשאפט אין זיין אויגן כי מצא בה ערוות דבר ווייל ער האט געטראפן אין איר א ערוות דבר, וכתב לה ספר כריתות, שרייבט ער איר א ספר כריתות ונתן בידה, און ער געט עס איר אין די האנט, ושלחה מביתו, און ער שיקט זי אוועק. אויף דעם זאגט דער הייליגער תנא רבי עקיבא, וואס הייסט ערוות דבר? זי האט אים צוגעברענט דאס עסן, דאס איז שוין גענוג א טעם, ער זאל זיך גט'ן? שיק איר א גט! געב איר א גט! דער אייבישטער האט אזוי געוואלט אז שלום בית און סעקס און לאוו, האגינג, קיסינג און תשמיש זאל זיין אזא פערפעקטע זאך צווישן א מאן און א פרוי אז ס'זאל צוברענגען נאך ליבשאפט און נאך ליבשאפט און נאך ליבשאפט ס'זאל זיך רייסן און קריגן טאג און נאכט. רבי עקיבא האלט אז אפילו זי האט אים צוגעברענט דעם טאפ עסן מעג ער זי געבן א גט.

א מענטש גייט מיט א זונה אין די גאס און באצאלט איבער הונדערט דאלער און איז אאוט, רייט, האט ער אינדזשויט לייף? איז דאס די סעקס וואס דער אייבישטער האט באשאפן אז מען זאל צאמברענגען א מאן און א פרוי? זיכער אז נישט, ווייל דו האסט מיט די זונה גארנישט. ממילא זאל מען זייער וואטשן אז מען פארטראגט זיך נישט, נישט קיין שמואל פריד נישט קיין רבנים, זאלן זיי אלע גיין אין האנגער און דרערד זאלן זיי גיין, מען וויל זיך גט'ן און דעטס איט. כ'האב אמאל פארציילט, איך האב גענומען הוראה ביי ר' פנחס עפשטיין. ביז איך האב פארהערט זיך ביי רב מ'איז געקומען, פלעגט זיין אז מען איז געזעסן אין בית דין שטיבל, מען איז געזעסן אין בעסען שטיבל און עס איז אריין געקומען שאלות און אונז האבן מיר געפסקנט, טאמער האבן מיר נישט גוט געפסקנט האט אונז פארראכטן דער ראש בית דין, ר' פנחס עפשטיין דעמאלטס געדענק איך איז אריין געקומען אמאל א קאפל און זיי ווילן זיך גט'ן, האט ר' פנחס אנגעהויבן אזוי, דאס אז זי איז א זונה מופקרת און זי לויפט ארום מיט אנדערע מענער ביינאכט דאס ווייסט מען דאס איז שוין פערטיג דאס איז אפגעפסקנט דאס אז ער איז א משכב זכר'ניק און לויפט ארום אין אלע מקוואות און שטופט אריין אין קינדער דאס ווייסט מען אויך האט ער געפרעגט דעם קאפל איך וויל ענק פרעגן אויסער דעם איז נאך דא נאך עפעס וואס מען דארף דורך גיין איז דא קינדער אינוואלווד האט ער געפסקנט וואס מען זאל טון מיט די קינדער האט ער געזאגט אזוי די יונגלעך גייען צום טאטן ער איז זיי מחיוב מחנך צו זיין און די מיידלעך גייען צו די מאמע נו האט ער געפרעגט צו איז דא א דירה אויך אינוואלווד האט מען געזאגט יא האט ער געפרעגט ווער האט עס באצאלט האט מען געזאגט ס'איז געווען העלפט העלפט האט ער געזאגט מוז מען יעצט צוטיילן העלפט און העלפט ווער ס'וויל בלייבן דארט וואוינען מוז באצאלן די אנדערע העלפט און ער האט געשריבן א גט אין פֿופֿצן מינוט נישט אזוי ווי דער גאלאנטער קענסט קוקן אונטערן טיש ווי ער רייבט זיך דעם פיפיק ווען דאס מיידל קומט אריין דאס ווייבל זי וויל א גט און זי שרייט ער האט געוואוינט מיט מיר בייטאג און האט אריינגעשטופט אין פיסק און האט אריינגעשטופט אין לאך איך האב מיך געעקלט פון אים און דער גאלאנטער קען זיצן און נעמען פון דעם

דו ווילסט דיך גייען גט'ן? טו אזוי ווי דער ליובאוויטשער רבי האט געטון, דער ליובאוויטשער רבי געווען דער קלוגסטער איד, ער האט איבערגעלאזט א צוואה אזוי, מיט דעם לאז איך ענק איבער, עטס מוזט אזוי, עטס האט'ס א סכסוך פון דיני ממונות, טוטס גיין צו צוויי גוטע לויערס, עטס האט'ס א סכסוך, עטס טוטס האבן א פראבלעם צו צו גיין צו א דאקטאר, גייט צו צוויי דאקטוירים, שמועס דיך דורך, יעדע זאך האט א סיסטעם, ווי קומט אריין שמואל פריד א אומגעלערנטע בהמה וואס האט אליין נישט געהאט קיין שלום בית, נאר א צובראכענער הונט. צובראכן מעכל לעבאוויטש'ס שטוב מיט אנדערע שטיבער, ער איז א שלום בית פארשטייער, ס'איז אנבעליוועבל, און אלע זענען די זעלבע שקצים, איז במילא וויל איך מען זאל זיך אויסלערנען פון דעם פראבלעם וואס מ'האט דא געהארגעט א מענטש אומזינסט, געהארגעט צו געקריפלט א מענטש אומזינסט, מ'פארשטייט זיך נישט, דזשאסט ביעט איט, דעטס אלל, דזשאסט ביעט איט. כ'וועל ענק זאגן נאך א זאך, אינטערעסאנטע זאך וואס כ'גיי אייך זאגן, כמעט ווי ס'איז נישט דא קיין גט אין א זיווג שני, פארוואס? ס'דא וואס זיי זאגן ביקאוז יו סי סאו אלע מיידלעך זענען די זעלבע און אלע ווייבלעך, איז נישט אמת, ס'איז ווייל דער מין גוטן ווייב וואס דו האסט נעבעך געזוכט, דער נישט דא פאר דיר, ווייל אזוי ווי דער אייבערשטער האט דיר באשאפן דאס ערשטע אז ס'זאל זיין א שלאק העט ער דיר געבן די צווייטע אויך א שלאק, מאכט דער מענטש א חשבון, נע, וואס פעלט עס שוין אויס נאכאמאל זיך צו גט'ן, ס'נישט געווען קיינער וואס האט זיך גע'גט צוויי מאל, און דאס איז וואס האט צוביסלעך אנגעהויבן צו פארשטיין. צו אנהייבן צו פארשטיין, דאס איז א סיסטעם, איינער פירט דעם סיסטעם און דאס איז דער מלך מלכי המלכים, און נישט יעדן איז באשערט אז ער זאל האבן זיבעציג יאר פון תענוג און פלעזשער, נישט יעדן איז באשערט ער זאל האבן אלע געזונטע קינדער, נישט יעדן איז באשערט אז ער זאל האבן אסאך געלט, איינער האט חתונה, האט א שטוב מיט פיר פינעף קינדער, דאס ווייב באקומט קענסער אדער ער באקומט קענסער, ס'איז פינישט, די געים איז אווער, סאו וויל איך בעטן דעם עולם, זייטס קלוג, האטס שכל, ענד דזשאסט דו עווריטינג קאנסטראקטיוו.

דעטס איט. ווען עשיו האט געוואלט בייקומען יעקב'ן האט ער אים נישט געקענט. שטייט אין חומש אז ער האט אים געגעבן וישקהו. אים געגעבן א קיש. א האג און א קיס. פארוואס? ווייל ער האט געוואוסט. ער האט אים געטרייט צו קויפן מיט געלט, מיט אלע אנדערע זאכן, וויאזוי מען קען קויפן א מענטש. ס'איז א מורא'דיגער חילול השם וואס דא גייט פאר. זלמן לייב פיליפ דער נואף זאגט אז ער קען אין דעם נישט פסק'נען ווייל ער קען נישט קיין ענגליש. איך וויל געבן א שטיקל אויפמערקזאם פאר די רבנים וואס דא גייט פאר. כ'וויל עטס זאלטס וויסן מאר אר לעס וואס דא גייט פאר. לאמיר גיין צו שטארק. וואס דא גייט פאר איז אזוי. אין פובליק סקול. איך ליין כסדר זייערע קעריקולעמס. כ'מיין זייערע בוקס. איך ליין עס ווייל מ'דארף דאך וויסן טאמער כאפט זיך עס אריין ביי אונז דארף מען צושפארן אלע ישיבות. למעשה ס'דאך דא פול מיט מינות וכפירה. כ'וויל אפילו נישט נאכזאגן ווייל כ'וויל ענק נישט דעם. פאר'טמא'ן, נאר ס'איז געווען רב שמשון רפאל, נישט רב שמשון רפאל הירש, ס'איז דא, ער איז האט געלעבט הרב אביגדור מילער פון פלעטבוש, ער פלעגט געבן שיינע לעקטשערס, האט ער אמאל געזאגט אז ער מוז ליינען די אפיקורסישע זאכן פון די גוים, אזוי ווי ער רעדט דאך פאר אידן זאל ער וויסן מיט וואס זיי אפצוהיטן, וואס וויל איך ענק זאגן. ס'איז געווען יעצט א מורא'דיגע מעשה אין די סקווערער מיידל סקול אין ענגלאנד, מען האט געפרעגט א מיידל וואס איז דאס LGBT, האט זי געזאגט, די תורה לאזט אונז נישט דאס טון, באט ווי ריספעקט יו, איר הערט וואס דאס איז? דאס איז אנבעליוועבל, ס'האט אונז אויסגעלערנט אלס פאר אפאר פארשטינקענע פונט, ענגלישע פונט. ס'איז דא מענטשן וואס האבן מיך שוין אנגעקאלט, זיי האבן געזאגט הרב נחום איר זאלט וויסן, אז אונז זעה מיר אז דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט געווען מיט אלע דיינע מאוומענטס וואס דו טוסט, ס'איז א מורא'דיגער אומגליק וואס די רעגירונג פארלאנגט פון אונז, און אונז וועלן מיר עס נישט קענען ווי מען זאגט דורכטראגן, אונז וועלן מיר זיך מוזן אפשאקלען און אויפגעבן די געלטער. יעצט דאס איז אונזער לעצטער נסיון פאר משיח גייט קומען. מענטשן ווייסן נישט וואס דער אייבערשטער האט נאך אויף כלל ישראל דורכצוגיין, און איינע פון די זאכן איז דאס, מען זאל מוותר זיין אויפן געלט, און מען זאל נישט לערנען מינות וכפירה. א אידישע טאכטער זאל זיך אויפשטעלן אין א מיידל סקול אין לאנדאן און זאגן אז וואס? אז אונז זעמיר נישט דערפאר, אבער אונז רעספעקטן. נס. השם ישמרינו, אויב דאס האט דער טשערנאבילער אויפגעטון אין זיין לעבן, האט ער אינגאנצן נישט געדארפט געבוירן ווערן. אראפגעברענגט אזא דוד'לע מיט א שמאוועדלע. יא, יעצט וויל איך ענק זאגן, דא געשעהט באמת איז אזוי, דער אייבישטער האט א מורא'דיגע הנאה פון כלל ישראל'ס ארבעט. קיין עין הרע, ס'איז דא תלמוד תורה'ס, ישיבות, כוללים, איבער די גאנצע וועלט, מיידל סקולס, און קיין עין הרע אין די גרויסע נאמבערס, נישט אין די קליינע. און דער אייבערשטער וויל אונז שוין אויסלייזן, אבער אונז מוזן זיך צוגרייטן, איז למעשה וויל ער זען ווי ערנסט אונז זעמער, שיקט ער נסיונות, קודם האט ער געשיקט א מדינה, די פאלשע מדינה, האט איינגערעדט ס'איז אתחלתא דגאולה, אסאך צדיקים קדושי עליון זענען נכשל געווארן אין דעם, זיי האבן טאקע געמיינט אז דאס איז וואס דער אייבערשטער האט געוואלט, אויף דעם ווארט מען שוין אזויפיל טויזנטער יאר, שוין, דער געדאנק איז שוין אויכעט געגאנגען אין דער ערד, ווייל. מען זעט דאך היינט אין ציונות איז נישט דא גארנישט, יעצט אונזער רבי דער סאטמאר רב האט געלעבט דעמאלטס אין די צייט ווען ס'האט געברענט דער ענין פון אתחלתא דגאולה, ווייל דער בעל דבר האט געקענט דארט שטיין מ'זאל זאגן זי ע נחמני מצוה און ידעני, פון אתחלתא דגאולה און מ'דארף שוין נישט תשובה טון, דער אייבערשטער האט געטון שוין אלעס, שוין, איז געקומען דער רבי און ער האט געפייט ווי א העלד האט ער געפייט. ער זאל אונז אוועק נעמען פון דעם נארישן געדאנק, און ס'האט געהאלפן. אבער דער רבי איז געשטארבן, דער בעל דבר איז אבער נישט געשטארבן, און ער וואקלט זיך. גייט ער זיך נעמען צו מאכן אזוי? אזוי ווי די גאווערמענט געט דאך אונז געלט, מען רעדט פון פופציג ביליאן דאלער, איך האב געליינט יעצט איינע פון די ארטיקלען במשך די לעצטע צייט, אז מען האלט ביי פופציג ביליאן דאלער, איז למעשה האט מען ארויפגעזעצט אפאר שטריקעס אויפן רעבינס בענקל, אזא ארון, א שייגעץ טמא מיט. טומאה פון קאפ ביז פיס, אזא זאליקאן, און זיי גייען אונז זאגן אז דאס איז אלעס איז מותר לכתחילה, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, ווייל טאמער וועט מען עס נישט אפשטעלן יעצט, רבותי, איך. כ'וויל ענק נישט נאכזאגן וואס כ'האב געליינט, ווייל אז כ'על ענק נאכזאגן קען ענק אריינגיין דברי מינות וכפירה אין ענקער הייליגן קאפ, און דאס טאר מען נישט.

צען יאר איז זייערע טעקסט בוקס. יעצט איך האב גערעדט מיט איינע פון די גרויסע קאך לעפלעך פון די גוים האט ער מיר געזאגט ראביי ראזענבערג ווי דאונט ניד טו טעקסט בוקס ווי וואנט אלל די סקולס שוט העוו די סעים טעקסט בוק עס די די דזשענטיילס העוו. אמאל קומט איינער טראגט אים אן ער זאל ווערן א רב פון א בית מדרש שוין וויל ער ווערן רב פרעגט ער ס'איז דא שומרי שבת דארט זאגט מען נאט רילי פרעגט ער ס'איז דא ווער ס'האלט די עשרת הדברות זאגט ער יא צוויי שוין. צוויי האלטן עשרת הדברות עס איז דערויף אלט ארבעט אין א קהילה קיצור סגייט דורך ער קומט אריין אין די קהילה אין פרעגט ווי זענען די צוויי וואס זיי האלטן די עשרת הדברות זאגט מען די צוויי לייבן העכערן ארון קודש סאיז נישט דא היינט קיינער וואס סהאלט יעצט ווען דעיס טיען די רעפארם אין די קאנסערוועטיווס פאר זיי איז דאס זייער שיין צו טוהן אבער אז דעיס טוט סאטמאר אין אלע קהילות לויפן נאך נאך זיי ווייל מטיילט געלט דעמאלטס איז דאס א מרידה אינעם אייבערשטן, און עטץ שטופטס ארויס משיח'ן. ווען דער רבי זכרונו לברכה וואלט געלעבט אין די צייטן, און ער וואלט געווען מער אפ טו דעיט, און ער וואלט געוואוסט וואס טוט זיך מיט זיך, ווייל מען האט דאך באהאלטן פון אים דעם אמת אויכעט, דעמאלטס וואלט ער געהאלטן אז די מלחמה קעגן ציונות איז א שפילצייג, ס'איז א דזשאוק די מלחמה קעגן ציונות, און מען דארף איבערלאזן די גאנצע מלחמה קעגן ציונות און מען דארף זיך אריינלייגן אין דעם מלחמה, ווייל די ציונות דאזנט ריעלי עפעקט די אידן פון חוץ לארץ, האט נישט קיין שייכות מיט אונז, אונז האמיר נישט מיט ציונים גארנישט און פארטיג. אבער אז מען נעמט געלט פונעם גוי, מען ליינט דארטן אלע מינות, כפירה אזוי ווי ס'איז דא אין די גוי'שע טעקסט בוקס, איך מיין. ווען לייגט מען דען אריין אביסל יראת שמים און אביסל קדושה און אביסל אמונה אין דעם איד, און בפרט נאך אין די אידישע קינדערלעך? און יעדער זיצט שטיל און קיינער זאגט גארנישט. איז געגאנגען דער שייגעץ טמא דער ארור חם דער טרענזאק זאליקא זלמן לייב טייטלבוים, ער איז געפארן מיט א פראפעגאנדע מען פארט מיט גיין אויף ארץ ישראל מיט צוטיילן געלט חינוך הטהור, חינוך הטהור? יא, ס'נישט קיין חינוך הטהור ביי דיר אין ניו יארק, סעיוו דאס געלט פאר דיר, בהמה וואס דו ביסט. אין ארץ ישראל די זעלבע פראבלעם, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך וואס זיי האבן זיך צוזאמגענומען אלע גוים מיט איין מאל, און אלעס האט זיך גענומען שלאגן מיטן איד, און שלאגן מיט די תורה, און שלאגן מיטן אייבערשטן, אלע האבן זיך צוזאמגענומען יעצט מיט איין מאל, אין יוראפ, אין ארץ ישראל, אין ענגלאנד, אלל אווער, און אין אמעריקע, ס'דא בעלז האט געדארפט זיין אמאל די גרויסע קנאים, און יעדער האט אויף זיי ארויפגעקוקט. ווען די בעלזער רבנים האבן עפעס געזאגט האט עס געמאכט א ווירקונג אין די גאנצע אידישע וועלט, דער מאכניווקער רבי, איך ווייס נישט אויב מען זאגט אז זיין מאמע איז נישט געגאנגען, זי האט זיך נישט געהאלטן כשר, זיין משפחה אינגאנצן, עס איז די בעלזער רב האט אים ארויסגעכאפט אלס יונג אינגעלע, האט אים געשיקט אין א היימישע תלמוד תורה, איז ער געווארן בעלז מאכנובקה, איך מאכנובקע בעלז, האב איך געליינט אז מען האט ביי זיי געלערנט אין סקול, אין תלמוד תורה האט מען געלערנט חומש. קודם לייקענען זיי קאטעגאריש אז אברהם איז נישט געגאנגען שעכטן זיין זון יצחק, ווייל זיי טענה'ן ער וואלט געדארפט זיין א משוגענער צו טון אזא זאך. סא גיי זיי אים מסביר וואס א איד איז. מיט דעם ליצי ליצנות האבן זיי אפגעווישט דעם גאנצן עקידת יצחק. עד כדי כך אז ס'געווען דא יעצט אין ארץ ישראל געווען אידן וואס האבן זיך געלאזט קאסטן גרויס געלט און מ'האט ארויסגעשטעלט פאוסטערס איבעראל אז מ'זאל זען אז ס'איז יא אמת און אונז גלייב מיר יא אין די תורה. איי, וויאזוי האט ער געטון אזא זאך צו שעכטן זיין זון? וויפיל מיליאנער אידן האבן זיך געשאכטן אויפן מזבח די אלע יארן אין גלות? ביי שבט לוי האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו, א איד האט נישט מורא געהאט פאר זיין לעבן? קיינמאל נישט! ווי לערנט אונז דער רמב"ם, אשרי מי שחתמו ימיו במהרה. וואס שטארבט יונג, דאס איז גוט פאר אים, דארף ער זיך פלאגן דא? אז ער איז שוין צוגעקומען צו זיין מעקסימום, עולם הבא, וואטעווער, ברויך ער נישט מער. דאס הייסט, איז דאס דארף מען זייער שטארק וואטשן וואס דא גייט פאר, דא גייט פאר אזא מין אומגליקליכע זאך, אז א איד האט קיינמאל נישט מורא געהאט, און זיי ווילן ארויסנעמען די מין, וואס אונז זעמיר זיך מוסר נפש יעדן טאג ביי די קרישמע, צוויי מאל א טאג אינדערפרי און ביינאכט. ווילן זיי עס ארויסנעמען אז ס'איז נישט ריכטיג, ס'איז נישט אמת, און טאמער אברהם אבינו האט דאס געטון איז ער געווען אן אלטער אויסגעוועפטער נאר, א טיפש וואס ער האט עס נישט געטארט טון. אזוי שרייבן זיי דא, איך האב עס געליינט. יעצט, אברהם אבינו זאל מיר מוחל זיין, און אויך דער הייליגער באשעפער זאל מיר מוחל זיין. איך מיין עס נאר צו זאגן, ווייל אזוי ווי איך האב עס שוין געזאגט פאריגע וואך, ווען איינער יענע מקלל את השם האט ער געמוזט זאגן פונקטליך וואס יענער האט געזאגט, מען קען נישט א הרג'ען איינעם ער האט געזאגט, וואס האט ער געזאגט? איז די סנהדרין זענען געזעסן און זיי האבן זיך געמוזט רייסן קריעה, דער צווייטער, צוויי עדות, דער צווייטער האט שוין נישט געטארט נאכזאגן, נאו נאו נאו, נישט אויפן אייבערשטנ'ס חשבון, דער צווייטער האט געזאגט כ'האב אויך אזוי געהערט. אויף דעם האט מען געהארגעט יענע מענטש. מען טאר נישט נאכזאגן וואס זיי זאגן ווייל אז איך וועל נאכזאגן וועל איך נאך חלילה זינדיגן פארן אייבערשטן. אבער קינדערלעך קיינער וועקט זיך נישט אויף, קיינער זאגט ענק נישט דעם אמת. זלמן לייב פיליפ א אויסגעפרעסענער חזיר געזעסן אויף אונזער קעסט, געפרעסן א גאנץ לעבן און יעצט מען פרעגט אים וויל ער דאך נישט נעמען קיין סטענד אין די אלע זאכן ווייל ער באקומט דאך א טשעק פון קהל יטב לב זאגט ער אז ער ווייסט נישט, ער קען נישט ענגליש, דו דרעקיגער וואס דו ביסט. פארשטייסט? ער ער ער קען נישט ענגליש. אז ער קען נישט ענגליש האט מען אים נישט געדארפט נעמען צו זיין א דיין, ווייל אמאל קען זיין אז מען דארף קענען פסק'ענען אזאלעכע שאלות. נאר סאקמער קאקמער האבן געזוכט ווער ס'זאל זיי בעקן זייער שייגעץ שטיק. יעצט למעשה, אויב דער שייגעץ פיליפ זאגט אז ער פארשטייט נישט קיין ענגליש, איז דאס א ליגן. און נישט קען ער האבן איינער זאל עס אים פאר. ליינען. אויב ער זאגט אז ער פארשטייט טאקע נישט, דארף סאטמאר שטעלן א געהעריגן בית דין מיט דיינים וואס זיי קענען ענגליש, און מען זאל זיי פארליינען פונקטליך וואס דארט שטייט, עט זיך די האר פון קאפ זיי אויפשטעלן. דא אין ארץ ישראל איז געווען יעצט נאך א זאך, מען האט געלערנט אין מאכניווקער תלמוד תורה, פרה אדומה, מ'זאל נעמען א רויטע קי מען זאל עס פארברענען, האבן זיי קלאר אויסגעשריבן מען טאר דאס נישט טון, ס'איז צער בעלי חיים, ס'איז נישט דא קיין ריזען פארוואס מען זאל דאס טוהן, ווייסט א מאסק זאל אויס נאך נישט שעכטן אויך שוין נישט, אין רוב פלעצער אין די וועלט שעכט מען שוין, מען געבט קודם א נידל פאר די בהמה, האבן זיי אויסגעשריבן בפירוש אז דעיס וואס שטייט אין חומש מען זאל נעמען א פרה אדומה, דער פסוק לערנט אויס וויאזוי מען מעלקט א קי, דעטס איט. איי פארוואס א רויטע קי? ווייל דא אין ארץ ישראל זענען רוב מענטשן זענען ספרדים און זענען אלע האבן זיי שווארצע האר און זענען א שווארצע בעקגראונד און זיי פארבן זיך די האר רויט, אונז לויפן אוועק פון רויט ווייל אונז גלייך מיר נישט רויט, ספרדים זענען העווי בלעק, די האר האבן זיי ליב דווקא רויט, ס'איז דא אין די אחרונים ווערט געברענגט איינער האט געפרעגט דעם מהר"ם שיק אז ער האט ווייסע האר און ער וויל וויסן צו ער מעג זיך פארבן ער דארף א שידוך טוהן, מיינט זיך דא מצות עשה פון פריה ורביה, און דארף וויסן צו ער מעג צו נישט, שרייבט אים דער מהר"ם שיק אז ער זאל זיך פארבן רויט, רויט איז דאך נישט קיין זאך וואס א פרוי טוט זיך פארבן, ממילא הייסט עס נישט אלס לא ילבש, אזוי ברענגט. דער דברי חיים האט אן אנדערע תשובה, אז ער זאל זיך אפשניידן די בארד, ווייל ס'איז נישט מער ווי אן איסור דאורייתא, עני וועי, ס'איז נישט קיין חילוק, אבער סיי אזוי סיי אזוי, ביי אונז האט זיך קיינער נישט געגאנגען פארבן רויט, די ספרדים אלע ביזי מיט פארבן זיך רויט, סיי דאס א גאנצע זאך, זיי לערנען עס אויס אז די קי איז א רויטע קי, און ממילא אז ס'איז רויט איז צער בעלי חיים, מען זאל איר עפעס טוהן, לערנט דאך די תורה אויס וויאזוי מען זאל מעלקן די קי, פארשטייסט א מעשה, און נאך און נאך. אין סקווירא געגאנגען א איד און דאס אלעס צוזאמגענומען ארויסגעשטעלט צעטליך אין די גאנצע שטאט מסביר געווען פונקטליך אז דאס וואס מען טוט און מען לערנט דאס מיט די קינדער נעמט מען זיי אראפ פון אידישן וועג און נאכדעם וועט מען אנהייבן צו וויינען אוי ער האט זיך געשמד'ט פארוואס זאל ער זיך נישט שמד'ן ער האט דאך ווער ס'לערנט אים דעם אמת עס איז אנבעליוועבל עס איז עקסעפטעד ביי יעדן זלמן לייב פארט ארום אין די גאנצע וועלט נעמען סופארט פון אלע רבנים האט אריינגעלייגט א פאר מיליאן דאלער. צוויי דריי מיליאן דאלער, מיר האלטן נעבן פופציג מיליאן, ער האט עס נישט געלייגט פון זיין טאש, יעדער האט אים צוגעהאלפן, די אלע רבנים וואס זיי ווילן עס האבן, יעצט איך האלט אז די אלע רבנים וואס זיי לעבן יעצט און זענען נישט מוחה, אונז דארף מיר ארויסגעבן א חרם קעגן די אלע רבנים, אונז דארף מיר ארויסגעבן א חרם אז זיי זענען הונדערט פראצענט אין חרם, זיי לאזן מען זאל מבזה זיין דעם הייליגן באשעפער, זיי לאזן מען זאל אויסלערנען און אויסשמד'ן די אידישע קינדער און מלערנען מיט זיי מינות און כפירה, און זיי זאגן גארנישט.

שוין, איך מיין עס איז אנבעליוועבל, דאס גייען אונזערע קינדער לערנען? אויף דעם האט אונז נישט דער אייבערשטער געדארפט ראטעווען פון היטלער? אזוי כאשר אבדתי אבדתי, מען וואלט געגאנגען פארפאלן ביי היטלער, אונז וואלט מען עס נישט איבערגעלעבט, און מען וואלט נישט געהאט מער די אלע נסיונות די געוואלדיגע, און אלע רבנים לאזן עס צו, איך האלט יעצט איז געקומען א צייט ווי מען דארף זיך אויפשטעלן און זאגן מי לה' אלי, און זאגן פאר די רבנים אז עטס גייטס ענקער וועג. וויל מען אונז ענק נישט קענען, אונז לייג מיר ענק אין חרם, אונז שליסט מיר ענק אויס פון כלל ישראל, אונז וויל מיר נישט און אונז טאר מיר נישט האבן מיט ענק קיין שייכות. אזעלכע רשעות ס'דאך ממש נישט צו גלייבן. אמאל אין קליינע שטעט אין רוסלאנד און אין אוקריינע האט מען זיך דאך מוסר נפש געווען אויף די אלע זאכן. איך קען אסאך מענטשן וואס האבן געוואוינט אין אוקריינע און אין רוסלאנד נאך די קריג זענען דארט פארבליבן, קינדער האבן געמוזט גיין אין פאבליק סקול, ס'איז א פראבלעם געווען מיט שבת, וואס טוט מען שבת? האבן זיי געמאכט אלע מיני קונצן. איינער א איד האט מיר פארציילט ער האט אפגעשניטן פאר יעדן קינד זיינעם דעם פאדערשטן פינגער ווייל אז ער האט נישט דעם פינגער האט ער געהייסן אן אינוואליד און האט נישט געקענט שרייבן. אונז האבן נישט קיין מורא געהאט זיך צו הרג'נען פארן באשעפער, אונז זעמער אזאלכע משוגעים רוצחים, אונז שפייען מיר נאך דעם אייבערשטן אין פנים, און אונז נעמען נאך דאס געלט און מיט דעם געלט בויען מיר חינוך הטהור אין ארץ ישראל, אזוי רעדט מען? ניין אז מען בויעט, מען בויעט גארנישט, און וואס גייט זיין די סוף? וואס אבער גייט זיין אז מען שמד'ט אויס כלל ישראל אויפן איידעלן אופן? ווען עשיו האט געזעהן ער קען נישט בייקומען יעקב מיט גבורה וישקהו האט ער געגעבן און די גוים רופן דאס אן די קיס אוו דעט ער האט אים דעמאלטס געגעבן א קוש און דעמאלטס האט ער אים איינגענומען אויף אייביג און קיינער זאגט גארנישט און נאכדעם וועלן זיך אנרופן די אלע רבנים אונז קען מען נישט קיין ענגליש, רבנים, איך וויל ענק זאגן, מען שפילט זיך ארום און זאגן אז ס'איז נישט קיין באשעפער וואס האט באשאפן די וועלט, חס ושלום, און ס'האט גארנישט צו טוהן, די אלע זאכן שטייט אין חומש וויבאלד דו האסט עס נישט מיטגעלעבט ביסט נישט דארט געווען, איז עס ליגנט און בלאף, דאונט בעליוו עניטינג דעט יו דידנט סי ביי יור סעלף, פארשטייסט? דאס איז וואס ס'איז געבויט יעצט, און דאס איז געמאכט אז סלאולי באט שורלי וועט דער עולם אנהייבן צו גלייבן. כ'וויל ענק זאגן א זאך. די צווייטע וועלט מלחמה איז דורך, מיט פופציג, זעכציג יאר צוריק, זיבעציג יאר צוריק. ס'איז שוין געווען פאר דרייסיג יאר צוריק. סאך מענטשן אין דייטשלאנד האבן געהאלטן ס'איז א אידישע פראפאגאנדע, דעטס אלל איט איז. ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא זאך. און מענטשן האבן עס אנגעהויבן צו גלייבן. ס'איז שוין היינט אין די ווארקס. אז מ'לערנט עס אין סקול אין דייטשלאנד. כ'האב שוין געזען באשריבן. אז זיי זאגן ס'איז אידישע בלאף, דעטס אלל איט איז, יעצט גיי פרואוו עס אז ס'איז נישט, און דאס איז וואס דא געשעהט, אונז מוז מיר אנהייבן צו פארשטיין און מ'וועט אזוינפיל מאל זאגן דעם ליגנט, אזוי ווי דער דייטש פלעגט זאגן, מען דארף איבער'חזר'ן דעם ליגנט אזוינפיל מאל ביז מען האט שוין אליין געגלייבט, און מען האט גענומען געלט, און די גאווערמענט זאגט ליסען פאר מאני, ווי יו העוו טו ליסען. יעצט, כ'האב געליינט זייער א שיינע ארטיקל, וואס איז די אינסענטיוו פון אמעריקע אז זיי ווילן. אז דאס גאנצע לאנד זאל זיין אייניג נישט גלויביג. פארוואס? ווייל למעשה יעדער האט ליב ס'זאל זיין פרידן אין לאנד, נישט איך האלט אזוי דו האלטסט אזוי, סאו ווילן זיי אויסרייסן די תורה קדושה, ווייל די תורה קדושה איז די איינציגע זאך וואס ס'טיילט אפ א איד פון א גוי. מ'פלעגט רופן אמאל אמעריקע ניו יארק, פלעגט מען רופן די מעלטינג פאט, יעדער דארטן אזוי א אייזן, וויל ס'זאל זיך אויפלאזן, געווען אזעלכע טעפ. און דארט האט מען עס אויפגעלאזט, דאס איז וואס זיי ווילן. יעצט כ'האב געליינט פארוואס וויל מדינת ישראל דאס, קודם כל זי זוכט נישט יעדעס מאל פראטעסט, שבת ארויף אראפ, מ'מוז זיך רעכענען מיט די אלע זאכן, זיי ווילן נישט. און נאכדעם זי זוכט נישט אז די פרומע זאלן לעבן אויף די פרייענ'ס חשבון, זיי זאלן באקומען אלע בענעפיטס, און למעשה גייען זיי נישט אין מיליטער.

ווען א טאטע האט צען קינדער איז לוח זאלן זיין אלע גלייך, ער האט צען איידעמער איז לוח זאלן זיין אלע גלייך, איז במילא ווילן זיי אויסשמיידן דעם עולם, נאכדעם דער גוי טענה'ט אז ער וויל נישט זיין קיין שומר תורה ומצוות ווייל אים האט דער אייבערשטער נישט געגעבן די תורה, אין זייער אסאך זאכן למשל אין די מעדיקל קאסט עס מיליאנען דאלער ווייל דער איד האט זיינע זאכן, כ'האב יעצט געליינט. ווען די דאקטער דאכט זיך צו אז א פרוי האט א בעיבי און ס'איז מאנגעלויד, דזשאסט טעלס די וואמען טעיק איט אוט, ס'דויערט יעצט איין מינוט, נאבאדי'ס גאנא נאו. און די זעלבע איז מיט קינדער וואס ווערן געבוירן אוט אוו וועדלאק. און דער גוי וויל דאס נישט ליידן. ער זאגט דו האסט טאקע א תורה, איך עפרישיעט דיין תורה זייער זייער שטארק, באט איי דאנט וואנט טו בי אינוואלווד. יעצט ווען זיי האבן א קינד וואס איז אויף דראגס און ער קאסט מיליאנען פאר די גאווערמענט, פון דעם רעכנט מען נישט. אונז האמיר וואוילע קינדער וואס זענען אפגעהיטן, על כל פנים ביז יעצט האמיר געהאט, היינט זעמיר דאך שוין אזוי ווי די גוים. און דאס איז די זאך, זיי ווילן אז ביז א נאך צוואנציג יאר זאל א איד זיין פונקט ווי א גוי. יעצט, ער קען באשטיין אז גיין מיט די בארד, די עימיש חברה גייען אויך מיט די בערד, ער וויל נאר זאלסט אים נישט פארדרייען א קאפ, די תורה זאגט, די שבת, די אלע זאכן וויל ער נישט הערן, סעגריגעישאן פון די סעקסעס, מען און ווימען, עקסטער. הגם זיי ליידן פאר דעם. דער געווענטליכער גוי, איך ליין דאך אין די צייטונגען, א גויטע וויל נישט אריינגיין אין א טוילעט וואו א מאן גייט אריין. זיי ווילן מיט כח אז יעדער דארף קענען נוצן דעם זעלבן טוילעט. אז דו גייסט דא אין קאורט, איך האב שוין געזאגט זיי אמאל, אז ווען דו גייסט אריין אין טוילעט, איז דא וואו ס'קומט ארויס די טוילעט פעיפער, איז דא א לאך דורך און דורך וואס דו קענסט אריינקוקן צום שכן. איז וויאזוי לאנג ס'איז נאר געווען א זכר, האב איך גארנישט געזאגט. כ'מיין כ'האב געזאגט אבער כ'האב נישט געקענט צו. טוהן צופיל אבער זיי גייען שוין היינט מקייוועס זיך א עקל נאך גארנישט זיי ווילן די גאנצע וועלט זאל זיין איין שטיק זנות און אויף דעם ארבעטן זיי און וויבאלד אונז האמיר אזאלכע שקצים ווי זלמן לייב טייטלבוים און אהרן טייטלבוים אהרן טייטלבוים איז נישט קיין קלענערע שייגעץ ער האט אלע יארן געהאט די ספעשל סקול און ער האט אראפגענומען די מזוזות פון דארטן א שייגעץ ווי אלע יעצט לאמיר טראכטן פאר איין מינוט מיט וואס זענען די רבנים שטערקער פון אונז? מיט וואס? זיי ווארפן דיך ארויס פון די קהילה? דו פייפסט אן, דו גייסט אריין על אפי ועל חמתי. זיי ווארפן דיך ארויס פון די שולן פון וויליאמסבורג? קענסט אריינגיין, ס'איז על אפי ועל חמתי, מען קען זיך מיט זיי שלאגן. ס'איז געווען א גרויסע לויער האט געוואלט נעמען מיין קעיס פרא באנא אז איך זאל אריינגיין אין יעדע שול, ער האט מיר אפילו געזאגט אז ס'איז דא איינער, ס'זענען צו אלע קעמערען ביי נאמען, ער דאווענט אין אלע סאטמארע שולן, ער זיצט לעבן זלמן לייב'ן אויבן אן. אבער איך האב יענעם מסביר געווען. וואנס יו געט דיסטרעקטעד אוועי הייסט עס א מלחמה פאר ווי מען זאגט ווייל ער האט דיך ארויסגעווארפן דען איטס נאט גאנא ווארק ס'ארבעט נאר פאר איין טעם ווייל איך מאך א שווייג איך פאר ווייטער איך פיר מיין מלחמה נישט אלע שטותים איז וואס קענען זיי דיר טוהן און וואס גייט געשעהן אויב אונז וועמיר צוריק טוהן וואס זיי טוהן דער שייגעץ דער יצחק לבנון שטערן איז ארום געגאנגען סטראשען די רבנים אונז קען מיר גיין די פאר באלעבאטים עפענען אן ארגאניזעישאן און ארויס געבן צעטלעך אין וויליאמסבורג אויך. און זעמיר אז יצחק גלאנשטיין זאל פארלאזן דעם מוסד בכלל, אונז ארבעט מיר אויף דעם, וואטשטס אהן א שיינעם טאג, ער מוז פארלאזן, אין חוץ פון דעם איך וויל פארשטיין איין זאך, איז ער א מנהל דא פון א מוסד, וואס האט ער צו פארן אפצוטון פאר חינוך אין ארץ ישראל, איז למעשה האבן זיי געמאכט אז מען פארט און מען קומט, דעטס אלל ראנג. דאס איז אונזער געלט, אונזער מוסדות, און וואס גייט געשען אז אונז העמיר נעמען א גוי און ער העט ארומלייג ארומטראגן פלאקאטן אין ווילימסבורג, און טאמער וועט מען יענעם שלאגן צו כדומה, וועט מען גראד רופן די פאליס אז זיי האבן נישט קיין רעכט צו לייגן די פלאקאטן אויך נישט, ס'איז נישט ליגעל, ס'פאלט אראפ, מענטשן גליטשן זיך דערויף, כ'האב זיי שוין גערופן צו סאניטעישן אפאר מאל, וואס גיימער שפילן אז אונז זעמער די בעלי בתים פון שטאט, נישט די רבנים, וואס קענען זיי אונז טון, גארנישט, זיי קענען מאכן אין די הויזן.

זיי זענען נישט קיין מאסגעבנדיגע מענטשן ביי הלכה זאכן, ביי אנדערע זאכן, זייט ווען מוז מיר אונז ליידן פון זיי? און ווער האט זיי איינגערעדט אז זיי זענען בעל הבתים אויף אונז? ס'איז גאווערמענט געלט, און אז די גאווערמענט ספענדט עס און אונז זעמער פונקטליך מהפך להפך אונז וויל מיר עס נישט, האמיר אונז א רעכט צו זאגן וואס אונז וויל מיר און וואס נישט, און טאמער די גאווערמענט וויל אונז טאקע נישט אויסהערן ווייל ביזנעס איז שטערקער פון אונז, מוז מיר זיך אונז אפזאגן פון די אלע געלטער. יעצט האבן מיר נישט קיין שום רעכט דאס צו נעמען. יעצט אונז דארף מען זיך נישט דערשרעקן, דער אייבערשטער פירט די וועלט, און אונז דארף מיר גיין אין מלחמה אזוי ווי זיי זענען געגאנגען אלע יארן קעגן עניטינג וואס סאטמאר האט געוואלט טוהן א פארברעכן, איז זיי געגאנגען אין מלחמה מיט יעדן, מ'האט יענעם באשמוצט, אונז האבן היינט נישט קיין מורא פאר שמוץ, אונז לאך מיר פון גאנץ סאטמאר מיט אלע ענקערע שמוץ. יעצט קענטס אונז מער נישט דערשרעקן, נאו וועי. און אונז גיימיר ענק צוריק טוהן בדבר אשר זדו עליהם. כ'האב אים געזאגט, אין זייער אסאך זאכן וואס עטס ליידטס יעצט בין איך ביהיינד עס. איך בין ביהיינד עס ווייל איך וויל ענק אויסלערנען איינמאל פאר אלעמאל. עטס זענטס נישט אונזער בעל הבתים, ס'האט ענק קיינער נישט געשטעלט צו זיין אויף אונז באלעבאס. אז אונז וויל מיר מוחה זיין גייען מיר אונז מוחה זיין, און אונז גייען מיר דאס נישט צולאזן. ווען דער רבי זכרונו לברכה וואלט היינט געלעבט, וואלט ער עס נישט אויסגעהאלטן, וואלט ענק אלע געלייגט אין חרם. האט יצחק לוי אנע שטערן געמאכט א חשבון, ער העט לייגן נחום ראזענבערג אין חרם, און במילא העט נחום ראזענבערג מורא האבן, און דאס איז געווען זיין טעות. דו האסט ארויסגעשאסן דיין לעצטן געווער וואס דו האסט, פארוואס זאל איך יעצט פאר דיר מורא האבן? איך זע דיך אז דו ביסט גארנישט, איך זע דו קענסט גארנישט, דו ביסט גארנישט, און דו האסט מורא פאר נחום ראזענבערג? און איך בעט די אלע רבנים אז עטס ווילטס האבן ערליכע דורות, און עטס ווילטס מען זאל געבן א כשר'ן חינוך, זאלטס אלע ארויסגיין קעגן די אלע זאכן. יעצט איך וויל זאגן אביסל מוסר פארן סאטמארער.

הערט וואס פאר א שייגעץ ער איז, איך קאל אים אפ און פרעג אים וואס האסט אונטערגעשריבן אויף מיר, זאגט ער סיגניטשער אן פייל, נאך א שייגעץ, שפעטער בין איך געוואויר געווארן אז ער האט געגעבן יארן לאנג א הכשר אויף די מילך היקס, די מילך וואס מ'האט גענוצט אין קרית יואל, און איינמאל איז איינער ר' משה מרדכי פרידמאן געווען דארטן ביי די מילק, האט אים די גוי געזאגט אז ער איז זיין לעבן נישט דארט געווען, עטס האטס זיך געמאכט אן אייגנס, רעדסט דא פון הפקר יונגען, סיגניטשער אן פייל. ער מיינט דאס איז א דזשאוק? כ'וויל דער עולם זאל זיך אנהייבן צוצוגרייטן, מילא השם אליינס גייען מיר פירן א משונה'דיגע מלחמה מיט די סאקמערע חיות, זיי ווילן אונז נישט געבן מער קיין טרייפות, און נישט זאגן אויף מאמעס אז זענען קראנק ווייל זאלן קענען נעמען די קינדער אין זייער האום, עס אלעס הערט זיך אויף, איך ווייס ס'הערט זיך אויף ווייל איך בין ביהיינד זייער אסאך זאכן, די גאווערמענט איז וויט אוס די האול טיים. משוגענע חברה האבן זיך איינגערעדט, דעמאלטס האב איך געדארפט רעדן צו די צייטונגען וואס האט זיך אנגעהויבן דעם משכב זכור. האט איינער געזאגט פאר נחום ראזנבערג דארפט עטס נישט קיין מורא האבן נאר משה דוד נידריקמאן קען רעדן מיט די צייטונגען. משה דוד בהמה וואס דו ביסט כ'וועל דיך צוקומען צו אסאך אזאלכע צייטונגען ווי דו ביסט אין דיין לעבן נאך נישט אנגעקומען נישט אין איד און אין בלאט כ'בין אנגעקומען ביי סי ען ען כאפסט וואס דא טוט זיך זיך איינגערעדט זיי זענען באלעבאס עטץ זענטס גארנישט געווען א שוחט ער האט זיך אמאל פארלוירן אין עפעס ביינאכט. די לינקע חברה האבן אים אריינגעכאפט, ער איז געווען א חסיד פון ר' מענדעלע רימינובער צו ר' הערשעלע רימינובער, האט ער אים געזאגט דו מוזט צוריק גיין דארטן און דו מוזט עס זאגן אין פנים פאר די קליפות, איך בין ענק מבטל, מבטל און מבטל, דעמאלטס וועסטו ארויסקריכן. דאס זעלבע איז דא אויך אין סאקמער, אונז זעמיר ענק מבטל, מבטל, מבטל, עטס זענט שקצים אלע יארן, נאר היינט זעמיר אונז גענוג שטארק, אונז זאמיר קענען ענק. קאנפראנטן, און יעצט קען מען אלע ענקערע שייגעץ שטיקן. איך וויל נאכאמאל זאגן דעם עולם, ווילאנג אונז מיר נישט נעמען די זאך אין די הענט אריין, און אונז מיר נישט ווייזן דעם אייבערשטן אז ער איז באלעבאס אין די שטאט, אזוי לאנג זאגט דער אייבערשטער איך בין נישט באלעבאס, אקעי אבער איך בין נישט באלעבאס, נאר דו פארט יעצט אן א סייעתא דשמיא. אזעלכע מענטשן ווי יצחק לבנון שטערן צו משה דוד נידריגמאן, זיי מעגן אונז פירן? און זלמן לייב פיליפ, דער שייגעץ חזיר, זאגט ער קען נישט ליינען קיין ענגליש, ער קען זיך נישט מישן. שטייסט וואס דא טוט זיך. דאס זענען אונזערע רבנים. ס'איז געקומען צו היטלער'ן, זיי האבן יעדן געזאגט בלייבטס אין יוראפ, ס'איז דא א גאט מיט א אייבישטער מיט א ייבישטער מיט א בייבישטער. און איבער נאכט האבן זיי אלע דיסעפיערט. סאטמאר רב האט געהאט א קאר האט אים אויפגעפיקט, בעלזער רב האט געהאט א קאר האט אים אויפגעפיקט, און זיי האבן זיך אויסגעלאכט פון אונז. אונז זעמיר געבליבן דארטן אין קבר. זאלסט נישט טראסטן קיין רב. און אונז דארף מען זיך שלאגן ס'א מלחמה לה' בעמלק, און אויב ס'וועט אזוי אנהאלטן אונז מיר גארנישט טוהן, וועט זיין זייער נישט גוט פאר אונז. אז מ'דארף זיך אפזאגן פון די פראגרעמס, וועט מען נישט האבן קיין פראגרעמס, ס'איז דא אסאך סקולס, ס'איז דא אסאך ישיבות, ס'איז דא אסאך תלמוד תורה'ס און מיידל סקולס און זיי נעמען נישט קיין פראגרעמס, זיי האבן נישט קיין לאנטש פראגרעמס, מ'זאגט יעדן קינד ברענג דיר מיט דיין סענדוויטש און דעטס איט, דארפסט גארנישט טוהן מער ווי מיטברענגען א סענדוויטש. אויף דעם דארף מען גיין זינדיגן און גנב'נען און אריינברענגען לימודי חול? די ארגסטע מין וואס איז דא, זלמן לייב פילעפ האט אן אנדערן ברודער איז אויך א דיין אין סאטמאר, ער האט ארויסגעגעבן א דיקן בוך, א טעלעפאן בוך, פרשת הכסף, מען טאר נישט, מען טאר נישט, וויזשניץ טאר נישט נעמען, בעלץ טאר נישט נעמען, שמעלץ טאר נישט נעמען, אבער איך סאקמער, קאקמער, איך בין העכער ווי די תורה, חס ושלום. און ער איז אזא חזיר? ר' זלמן לייב'ס ברודער, מ'האט אים ארויסגעטראגן אין שאפראן אינמיטן א שיעור, ווייל ער האט געטאטשט, איך מיין ער האט אפילו געטאטשט בשר הקודש, דעם שאפראנער רב'ס א זון, דער וואס ער לויפט נעבעך ארום ווי משוגע מיט נייער, אבער ער האט געטאטשט, איי, מ'האט אים ארויסגעטראגן. אונז מעג מען זיך אויף זיי פארלאזן? גארנישט! רבותי, איך בעט דעם עולם, אונז גיימער אנהייבן צו מאכן א געהעריגע מלחמה מיט די רבנים, און ווען זיי גייען אף טרעק, גיימער זיי אפשטעלן. און אויב מען דארף דערציילן דער גאווערמענט אלעס וואס ס'טוט זיך וועלמער אונז דערציילן. אונז האב מיר שוין גענוג פארציילט. און מען האלט נאך אינמיטן פארציילן. די גאווערמענט האט מיך אנגעקאלט, איינער האט מיך אנגעקאלט פון די גאווערמענט'ס אפיס און געפרעגט, נו ביסטו צופרידן? מען האט שוין געמאכט אז ס'זאל זיין עדיוקעישאן? זאג איך, כ'בין נישט צופרידן. איך האב נישט געוואלט מען זאל לערנען זיבן שעה מיט די אלע וואס מאסטער וויל. כ'האב געוואלט איין זאך, סעקשועל אביוז. טיעטש עוורי טשיילד היס פארט אוו די באדי.

ענד נאובאדי איז וועיקינג אפ. אקעי, נאו פראבלעם. יעצט האב איך געוואלט זאגן, מענטשן שפילן זיך ארום, סעקס, שמעקס, מען באצאלט א פרייז. ס'איז דא אין קאנעדיקעט ניו העווען איז געווען א ראביי, כ'האב שוין גערעדט פון אים אפאר מאל, עניוועי ער האט געהאט יעצט א משפט, און ווייסט וואס איז געווען דער סוף? ער האט באקומען צוואנציג. יאר, נישט טעג, נישט חדשים, צוואנציג יאר. יו פיפל אר גאנא סטארט לערנינג דעט דיס איז סיריעס סיריעס ביזנעס. סיריעס ביזנעס. כ'וועל ענק זאגן, ס'קומט יעצט די קעיס פון יענקי דאסקאל. ער שטופט אפ, ער שטופט אריין, ער שטופט ארויס, ס'איז גוט. די סוף. גייט זיין אז ער וועט באצאלן א ביטערע פרייז. איך האב נחמיה וועבערמאנען אויך געזאגט כ'האב דיר געברענגט א דיעל פון טשארלס היינס נישט צו גיין אין קאורט כ'האב געזאגט כ'האב דיר געברענגט א דיעל פליעד גילטי באקומסט פינף יאר דריי יאר עסטו זיצן צוויי יאר עסטו אהיימגיין פריער פאר גוד ביהעיוויער און ביזט פיניש ווייטער בלייבסטו רעדזשיטערד סעקס אפענדער. האט ער דעמאלטס געזאגט פארן פאליס דארט איך גיי פאליס אין קאורט איז דא פאליס גייט דער שייגעץ טמא ימח שמו די וועבערמאן די גמרא זאגט וויפיל לוגין פסל'ט א מקווה זאגט די גמרא אין עדיות אז צוויי גרדיים צוויי וועבערס האבן עדות געזאגט אז זיי האבן מקובל פון שמעי' ואבטליון אז ג' לוגין פסל'ט א מקווה.

פארשטייסט דו וועבערמאן דו סקאמבעג וואס דו ביסט כ'האב דיר דאך געוואלט טוהן א טובה? דו מיינסט מ'האט געמעגט מאכן אזא דיעל אונטערן טיש מיט טשארלס היינס? מ'האט געמעגט, ליגעל ווייל ער מעג טוהן וואס ער וויל, כ'מיין דעמאלטס האט ער געמעגט ווייל ער איז געווען אין דעם דרייווערס סיעט, אבער קיינער האט זיך אים נישט געטרויט צו רעדן אזא דיעל, איך האב געזאגט איך גיי רעדן, קום איך אריין גייט דער שייגעץ זאגן איך האב אים געסטראשעט אז איך וועל אים הרג'נען, שוין.

די מיזורי קאזין האט אים געזאגט אז ער זאל נישט פליעדן גילטי ווייל ס'וועט מאכן א שלעכטן נאמען פאר די סקול, די סקול איז עניוועי אנגעקאקט מיט אזא נאמען, עניוועי סאו וואס איך וויל ארויסברענגען פון דעם איז יעצט קומט דאך יענקי דאסקאל, יענקי איך וויל דיר עפעס זאגן, ליסן טו מי, איך האב נאכנישט געמאכט קיין דיעל מיט קיינעם ווייל איך גיי שוין נישט צום די עי די לעצטע פאר חדשים, די לעצטע פאר יאר ווייל איך האב שוין נישט מיט אים גארנישט, אונזערע בויס ביהעיוון ברוך ה'. אבער יענקי מאך א דיעל, באקומען פינעף יאר, וועסט זיצן דריי, און נאכדעם וועסטו ארויסגיין, פאר גוד ביהעיוויער, אויב מען געט דיר אזא דיעל נעם עס, די דיעל איז אייביג די בעסטע זאך וואס ס'איז דא, טראסט מי. עניוועי, סאו דער רב אין קאנעטיקעט האט באקומען, נישט קיין סאך, צוואנציג יאר, און אזוי געט מען יעצט יעדן מוצץ די קירכע, מען גייט יעצט ארעסטן, איך ווייס נישט וויפיל גלחים זיי האבן שוין אויף די ליסטע. דעטס איט, יו דיד דע קריים, יו פעיד דע טיים, וואס האט עטס געמיינט? ס'וועט אייביג זיין פרי פאר אלל? א קינד וועט מען קענען שטופן אין די מחילה, נאכדעם וועט ער קאמיטן סועסייד און אונז וועט זאגן ווי דידנט דא איט, נא, ווי נא ספיקע אינגליש, בהמות. עניוועי, היינט איז געווען זייער אן ערנסטע מיטינג, געווען אפאר רבנים אין דעם אינוואלווד, זיי ווילן מאכן, זיי זאגן אז מ'זעצט איינעם איין און ער קומט ארויס איז ער דאך דער זעלבער חזיר נאכאמאל. סאו וואס האסטו אויפגעטון פון דעם אלעם איינזעצן? זאג איך, איך האב גארנישט אויפגעטון, איך ווייס ס'טוט גארנישט אויף, איך ווייס ס'איז דא א מעשה, איינער געזעסן פינף און צוואנציג יאר, די לעצטע יארן מען אים געגאנגען ווי מען זאגט צוריק ברענגען צו ריאליטי, מען גענומען א גרויסן סייקיאטריסט, ער האט יעדן טאג גערעדט, איינמאל פרעגט ער אים וואטס יור אימעדזשינעישן ווען יו געט אוט אוו דזשעיל, וואט וואלד יו וואנט טו העפן טו יו, זאגט ער, wow איי וואלד לאוו טו בי עט דאון אין א פארק ווער דעי העוו א לאט אוו טריס ענד ליווס. ענד איי וואלד לאוו טו פיינד עי סמאל טשיילד ענד פלאג היז ביהיינד. שוין, ער גייט גראד צום דזשאדזש און ער זאגט פארן דזשאדזש דיס איז די מעסעדזש ענד איי דאנט טינק היז רעדי טו גאו אוט. זאגט די דזשאדזש היל גאו אוט ענד איף הי מעסעס אפ עגעין היל קאם בעק. און ווערט ארויסגעלאזט. סאו ווי לאנג קלערט דער עולם איז ער געווען אין די פרייע וועלט? זעקס יאר? צוועלף יאר? פינף יאר? צוויי וואכן? קיינער ווייסט נישט. איך וועל אייך זאגן, ער איז געווען אינדרויסן לעס דען פאר אווערס און האט זיך שוין צוריק געטראפן אין תפיסה. ער האט שוין געכאפט א יונגעל אין עט דאסק, ווען ס'איז געווען בין השמשות האט ער געכאפט א יונגעל און האט אים געשטופט אין די מחילה אין א פארק, סאו דאס איז קלאר און דאס איז דייטליך אז מ'דארף זייער וואטשן, מ'טאר נישט טאטשן קיין קינדער, און ברוך השם ס'פארט גוט, יעדער העלפט צו, די גאווערמענטס, יעדער העלפט צו, עניוועי, איז. למעשה איז געווען א גרויסע אסיפה און די רבנים ווילן דא מאכן, זיי זאגן אז זיי האבן אפאר קעיסעס וואס יענע האבן געבעטן די רבנים מען זאל זיי נישט איינזעצן און זיי דארפן קומען איינמאל א וואך צו א בית דין אדער צו א דאקטער און מען געט אים א נידל, די באקאנטע נידל. פרעגן מיך די רבנים צו איך וואלט איינגעגאנגען אין אזא זאך, זאג איך זיי ניין בשום אופן נישט. זאג איך אים פארוואס? ווייל אין הכי נמי, ס'איז דא מענטשן וואס מוזן קומען צו א רב און ער מוז ברענגען א צעטל פון א דאקטער אז ער איז געגאנגען פאר טיפולים, דאס איז אבער נאר גוט פאר די נידריגע צען פראצענט מענטשן, די העכערע אפער קלעס האבן נישט קיין מורא פאר קיין בית דין אויך נישט, זיי קענען קומען מיט גאנס און זיי קענען זאגן ליגנט, איך האב שוין געהאנדלט מיט בית דין אמאל וועגן דעם זשופניק שוויץ, פוי איז דארטן געווען חזיר'יי מיט טינוף. און זיי האבן געוואלט זאגן ס'איז שקר, ס'איז שקר. אוואדע, מ'וועט כאפן ברוך מרדכי לעבאוויטש און מ'וועט אים לאזן פריי. מ'וועט כאפן דארטן עפעס איינעם וואס ער האט נישט קיין ווארט, ער קען נישט רעדן, אים וועט מען, ווי מ'זאגט, זאגן ער זאל קומען אפאר וואכן, און נאך אפאר וואכן וועט מען אים זאגן אקעי דארפסט שוין נישט קומען. אפאר וואכן קומט מען נעמען די מעדיקעישאנס, נאכדעם וועט מען זאגן דארפסט נישט קומען. ניין ניין ניין, מ'טאר נישט איבערגעבן פאר די רבנים גארנישט. ס'דא יעצט א נייע זאך, ס'איז דא א חזיר, ס'איז פארק, ס'טעיסט אזוי ווי פארק, ס'זעט אויס ווי פארק, ס'שטינקט ווי פארק, האבן געמאכט יעצט א נייע זאך אז רבנים געבן א הכשר דערויף, דאס הייסט זיי טאר מען נישט טראסטן גארנישט, איצט האט מיר געזאגט איצעלע פים דער וואס קען שוין נישט פישן האט מיר געזאגט, כ'האב אים געפרעגט, איך זעה ס'איז נישט דא קיין ברעקפעסט העם ענד עגס, זאג איך אים איצעלע איך וויל עפענען אין ווילימסבורג א ברעקפעסט העם ענד עגס, זאגט ער נחום פאר די רייט פרייז וועל איך דיר געבן א הכשר. דאס איז וואס רבנים זענען. די רייט פרייז. דעטס וואט דעי אלל אבאוט. ס'האט זיך ארומגעדרייט דא א בעג, א בראון בעג, מיט דרײַ הונדערט טויזנט דאלער, צוויי הונדערט טויזנט, כ'געדענק שוין אפילו נישט, מ'זאל ברוך מרדכי'ן אפווישן דעם חטא. איז געגאנגען פון איין רב צום צווייטן, פון א צווייטן צום דריטן. ס'איז דא א סיניער רב דער ווייס, דער שייגעץ, דעם פאפא רב'ס א קאזין. משה מנחם ווייס, א שייגעץ, א רשע. ער האט אויך געהאט דעם בראון בעג און ער האט אפגערופן אז מען זאל קומען עס אויפפיקן ביי אים און ער איז מסכים אז טאמער מען נעמט אראפ די טשארדזשעס געט ער דאס געלט. נאכדעם שרייט די וועלט שרייט רבונו של עולם אזא סיניער דיין זאל מען אים ארויסווארפן אזוי ביליג מען האט דאך אים ארויסגעווארפן פון פאפא ער איז טאקע געווארן א שיינער איד אין לונדון ער מיט זיין זון אבער ער האט געכאפט א שטויס אין די ביהיינד און דערנאך האט ער געמוזט פארלאזן פאפא פארשטייסט וואס דא טוט זיך פרעגט מען אייבערשטער ווי איז דיין יושר נו דער אייבערשטער ווייסט אבער זאכן וואס אונז ווייסט מען נישט. דער אייבערשטער ווייסט אז דער שייגעץ האט געהאט דעם בעג און ער האט אפגעקאלט, איך ווייס וועמען ער האט אפגעקאלט ער זאל עס קומען נעמען, און יענער איז א אויסגעשולעטער, ווי מען זאגט, מיסטשיף מעיקער, ער האט געוויסט אז דאס איז נישט טויג און מען מיינט זיך אים דא אויף צו פארפירן, האט ער געזאגט משה מנחם, הענג אויף דעם פאון פאר איך רוף די פאליס. יעדער איז דא צו העלפן דעם חזיר, דעם שייגעץ, דעם גנב, דעם מניוול, דעם רעיפיסט, און קיינער איז נישט דא צו העלפן א נערמאלן מענטש. נאר פארברעכערס, דאס וויל יעדער העלפן. איי די פערד די אז די ברענגסט אריין אין דיין שטאט פארברעכערס, וועסטו דאך אויכעט ליידן. מאן יימר אז מארגן כאפט ער נישט דיין קינד און שטופט מיט אים אין די מחילה, צי דיין טאכטער און שטופט איר אין אריין אין די וואדזשיינע. וויי אר ווי סאו בליינד ענד סטופיד. יעצט הגם אין די תורה הקדושה שטייט מען זאל העלפן פאר א געפאלענעם דאס יענץ אבער נישט ווען איינער איז א שייגעץ און ער טוט מאלעסטן אדער בא'גנב'ענען דעם ציבור דערס נאו ריזען פאר לעטינג דיס גאו מענטשן האבן מיך געפרעגט דעמאלטס איך בין געווען אינוואלווד אין אפאר פראגרעמס אפצושטעלן מענטשן האבן מיך געפרעגט מסירה מסירה וואס הייסט מסירה מסירה דעמאלטס ווען די גייסט איינעם סתם אזוי מסר'ן נישט ווען ער נעמט צו אונזערע קינדער'ס געלט. נאם קויפן זיי זיך ריעל עסטעיט און נאכדעם ווערן זיי דאך אונזערע בעלי בתים, ס'איז דאך אונזער געלט. יעצט ס'איז דא א מורא'דיגע מעשה וואס האט יעצט דורכגעבראכן אין ארץ ישראל, ס'איז דא אין ביתר עלית איז דא א פרויען מקווה, איך האב שוין גערעדט פון דעם אפאר וואכן צוריק, ס'איז דא א פרויען מקווה וואס עפעס א רב האט זיך דארט פארגליסט אז ער זאל זען ווי אזוי די פרויען זעען אויס אן א קליידער, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? די צרה איז מיט די רבנים. אונז אלס בעל הבתים אז אונז וויל מיר גיין זינדיגן, קיינער קען אונז נישט אפשטעלן, גייט אריין א בית זונות און א בית בושת, אפילו דו כאפסט א פיקטשער פון יענעם, יענער האט דיר גארנישט געטון, טאמער ער איז נישט עפעס א מענטש וואס האט מורא פארן ציבור צו פאר זיין דזשאב, סא קענסטו אים גארנישט טון, טאמער איז ער אבער א רב איז עס א פראבלעם ווייל מען גייט אים ארויסווארפן. איז במילא א רב קען נישט גיין זינדיגן, אין דעם האלט איך זיי זענען בהמות אז זיי זענען געווארן רבנים, וואס פעלט איר, נעם דיר א שייטל מיט א גרויסן פריזור און גיי זינדיג קיינער מוז נישט וויסן מוזט נישט זיין קיין רב, עניוועי איז אזוי ווי ס'איז מיר געהאט אין וואשינגטאן די סי איינעם ראביי פרוינדעל וואס ער האט אריינגעלייגט. אין די מקווה א ווידעא קעמערע און ער האט פאטאגרעפירט אלע פרויען וואס זיי גייען צו טבילה רחמנא לצלן און מ'האט אים געכאפט און מ'האט אים איינגעזעצט מ'האט אים געגעבן אסאך יארן צו זיצן איז דא טוט זיך יעצט אין ביתר ביתר עלית אויכעט מיט עפעס א רב וואס די בלנית די מקווה אידענע האט געכאפט אז ער האט אריינגעלייגט א קעמערע, ס'קערט זיך איבער דא גאנץ ארץ ישראל שוין אפאר וואכן, די רבנים ווילן מאכן א שווייג, און איך האב זיי געזאגט עטס קענטס נישט מאכן א שווייג, דער רב וואס האט עס געטון מוז נעמען ריספאנסעבילעטי, און ער מוז ארויסקומען אז ער האט עס געטון און מ'האט ארויסגענומען די קעמערעס, אויב נישט טוט מען דזשעפערדייזן פרויען צו גיין אין די מקווה יעצט. ס'קאכט זיך דא, ס'גייט ארויסקומען, איך מיין איך בין שוין געווען ביי די פאליס אויכעט וועגן דעם, און ס'גייט ארויסקומען, מיר וועלן נאט גאנא לעט איט גאו ביי, יעצט וויל איך ענק זאגן ס'איז דא איינער פייוויש מענדלאוויטש וואס האט מיך גערופן צו מאכן א מקווה אין בארדיטשוב, ער איז געווען דער וואס האט אראפגעטראגן דעם דאסקאל, מ'זאל אים געבן געלט, און ער מאכט בעלות תשובה, ער ברענגט צוריק מיידלעך צו אידישקייט, בסוף איז געווען אז איך האב מיך צוקריגט מיט אים. איך האב געזאגט איך מאך דיר נישט קיין מקווה, בין איך געגאנגען און דארט אין אוקריינע אמעריקע געבט עפעס געלט פאר סקולס אויך, פאר צוריקגעבליבענע נעישאנס, בין איך געווען דארט ביי די באורד אוו עדיוקעישאן פון אוקריינע האבן זיי געזאגט אז איך זאל נעמען זיי האבן אזא סערוויס און זיי גייען אריין אין עני פלאץ אין א טוילעט אין א שאוער ווי דו ווילסט און זיי האבן אזא מאשין טאמער איז דארטן דא א הידען קעמערע קלינגט עס גראד, האבן זיי געבעטן אז מען זאל גיין אויסטשעקן דעם בילדינג ווייל וויבאלד. ס'איז געווען דארט מיט כל מיני שמוץ איז דארט פארגעגאנגען, פייוויש האט געהאט עפעס איינעם וואס זיין טאטע איז א דיין אין לונדון און ער איז געקומען דארטן אין קלוימערשט אויפצוטוהן פאר אידישקייט, ניין ער האט געדארפט בויען אין בראד האט ער געדארפט בויען עפעס מצבות, האט ער געטראפן דארטן די קאונסלער, א ליובאוויטשער מיידל, א מיידל וואס האט געקענט תניא אויסעווענדיג, כ'מיין א געלערנט קינד, זי איז געווען א קאונסלער, זי איז געווען א קאונסלער אין חבד, און פארוואזשע האט איר געהייערט. קיצור, איז געגאנגען דער חזיר, די אינגערמאן, און ער פרעגט די מיידל, זאג נאר, אפשר וואלסטו געקומען מיט מיר אביסל אויף קיעוו, איך האב א קאר, אונז זאל מיר מאכן דארט א לעבן. האט זי אים גענפערט אזוי, הער מיך אויס, איך בין א מיידל פון ניינצן צוואנציג יאר, איך וויל זייער שטארק א שידוך טון, איך וויל לעבן א נארמאל איידל לעבן, איך וויל נישט ארומלויפן, אויב דו ווילסט מיט מיר אויסגיין וועגן א שידוך אנגעלעגנהייט, גיי איך מיט דיר זייער גערן אויס. כ'על מיט דיר פארן אויף קיעוו, מ'וועט זיך טרייען צו פארשטיין, נאו פראבלעם. טאמער אבער ווילסטו סתם צו מאכן א גוד טיים, איך בין נישט צו דעם געמאכט, איך בין אסאך אויף א העכערע מדריגה. בקיצור זאגט ער, כ'על דיר זאגן די אמת, כ'וויל אביסל דזשאסט טרענען מיט דיר אביסל, ווייל איך בין א טאטע פון א קינד שוין אויכעט, כ'האב שוין א ווייב, איך האב א קינד, סאו בעסיקלי וואט איי וואנט איז סתם ארומצוטרענען אביסל. האט זי אים געזאגט, דעמאלטס בין איך נישט דער אדרעס פאר דיר. יענער האט געהייסן שטאלצבערג, ער איז געקומען פון לונדון, איך מיין זיין טאטע איז עפעס א דיין אויך דארט, און צו עפעס א שטיקל דיין אין קאקמער, עפעס איז זיין טאטע עפעס א שיינער, איז למעשה ווען איך גיי א בוידער געווען ביי פייווישן, און ס'איז אויך געווען באהאלטן אין די טוילעטס, נישט די טוילעטס נאר אין די שאוערס, נישט נישט געווען קיין מקווה, ס'איז געווען סתם א מיידל סקול, איז געווען באהאלטן אזאלכע אייז, איינער זאל מיר זאגן פארוואס דאס האט אויסגעפעלט? נאכדעם איז פייוויש געגאנגען צו מיין זיידן צום קדושת לוי, ער האט געמיינט ער רעדט צו א פרעמדן, צו מיין זיידע פייוויש, און ער מיט אברהם שמואל בנימין באקסבוים האבן אנגעהויבן מיך צאם צו שעלטן אז איך וויל אונטער ברענגען בנות שרה סאשע, איך וויל עס אונטער ברענגען, איך האב עס אונטער געברענגט ברוך השם, ס'איז געווען די קדושת לוי ישיבה מיט בנות שרה סאשע אויפן זעלבן פלאץ, ביינאכט פלעגט מען זיך טרעפן, ס'איז געווען פרייליך דארטן, איך האב געזאגט פייווישן דאס טאר מען נישט צולאזן. האט גרויס געלט יעדן איינגערעדט באדריטשער באשמיטשער סאו די אלע זאכן זאלט איר וויסן ווער ס'פירט ישיבות מיט מוסדות מיט מקווה'ס זאל וויסן ס'דא אזאלכע זאכן ס'הייסט מ'קויפט עס אין א ספיי שאפ אין מאנסי אויפן פיפטי ניין איז דא אזא ספיי שאפ אין מאנהעטן איז דא אויף פארטיעט סטריט אין לעקסינגטאן אין מעדיסאן ס'דא אלל אווער ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל דאס האבן אז דו פירסט א מוסד יו מייט בי דעד סורפרייזד וויפיל פון אונזערע מחנכים מגידי שיעורים קוקן נאך יונגלעך און מיידלעך נאקעטערהייט, יו בי דעד סורפרייזד. איך האלט אז מען דארף עס איבעראל אריינלייגן און איך זעה מען זאל עס אריינלייגן אבער נאר אין מענער מקווה'ס נישט אין קיין פרוי מקווה'ס, מענער מקווה'ס יא, א מאן דארף אינגאנצן נישט גיין אין מקווה, פרוי מקווה קען איך עס נישט אריינלייגן ווייל נאכדעם וועט זי נישט וועלן גיין אין מקווה און זי דארף גיין אין מקווה. ק. נאר ס'געשעהן איז אזוי, די מענער זענען געווארן דזשעלעס אויף די פרויען אז זיי האבן אזא הייליגע זאך ווי א מקווה וואס א מאן האט נישט, און זיך מיישב געווען, זיי גייען אויך אנהייבן צו גיין אין מקווה, און זיי האבן געטראפן דארטן קליינע קינדער, האבן זיך גענומען שטופן אין די מחילה. דעטס ראנג. סאו דא האבן זיי מיך אריינגעמישט אין דעם גאנצן טינופות, ווייל זיי ווייסן איך האב עקספיריענס אין דעם געביט. מענטשן קענען נעמען אן א שאנדע אריינלייגן אין א פרוי מקווה א ווידיאו קעמערע? דאס איז דאך אומהיימליך. אפילו וואס די הלכה זאגט אז א פרוי זאל באקוקן א צווייטע פרוי, פרויען זענען זייער צניעות'דיג, זיי לאזן זיך נישט, דא איז דא אין לאנד איז געווען פאר דריי פיר יאר א מלחמה, פרויען האבן געזאגט ווי'ר נאט גאנע בי אינספעקטעד ביי עניבאדי, יעצט על פי הלכה דארף מען נישט, על פי הלכה איז גענוג אז מען קען קוקן דורכן א שפיגל אויפן רוקן, מען קען מיט די הענט טאפן צו ס'איז דא עפעס ס'הענגט אביסל הויט אדער וואס. נאר אין שולחן ערוך שטייט אז ס'זאל שטיין א אישה גדולה בת י"ב שנה אויף איין זאך, צו זעהן צו די האר זענען אריין אונטערן וואסער, צו די גאנצע גוף איז אונטערן וואסער, פרוי האט אויך האר און דאס איז שווער צו קאנטראלן, איז נוצט מען דאס. יעצט טאמער דארף א פרוי זיך טובל'ן און זי האט נישט ווער ס'זאל זיין די עומדת צו קוקן, איז דא אסאך עצות. ס'איז דא אן עצה וואס דער חתם סופר ברענגט, מען זאל זיך טובל'ן מיט א סבוך, א סבוך איז א נעץ, א לויזע נעץ, זאגט דער חתם סופר מען זאל זיך צוויי מאל טובל'ן ווייל ס'קען זיין אז די סבוך אליינס איז א חציצה, דער נודע ביהודה זאגט אז דער אייגענער מאן זאל זיין דער קוקער, און דער אמת איז די פרויען כאפן נישט נאר זיי זענען זייער צניעות'דיג, איך בין שוין געווען אסאך מאל ווען מ'האט געטובל'ט א גיורת, ס'מוז זיין א בית דין, איך האב איבערגעבויעט די מקווה אין די לאוער איסט סייד און דארטן פלעגט מען טובל'ן גרים און גיורות אין די האול טיים, איך קען דיר זאגן איין זאך. פרוי גייט אריין אין די מקווה, די בית דין שטייט אינדרויסן, ווען זי איז רעדי איז נישט מער ווי זיך אראפצולאוערן הער סעלף אין איך ווייס פון די בריסטן, די וואסער פון די בריסטן, ווען זי איז רעדי טו לאוער הער סעלף ביז אריבערן קאפ זעהסטו גארנישט, טעיקס לעס דען א העלף א מינוט און מען זעהט זי האט זיך גע'טובל'ט, האט זי מקבל געווען זיך צו זיין א גיורת און זי איז א איד, פארשטייסט? דער איז נאטינג ראנג וויט אלל דעט, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה שלימה, קומען די חזירים און זיי נוצן אויס די זאך. אז א פרוי זאל גיין אין א פרויען מקווה און מען כאפט פיקטשערס ווי זי גייט אראפ, און דער אמת איז ס'איז דא איינער איטשע טריגער ער בויעט מקווה'ס, העלפט פון זיינע מקווה'ס זענען דאך נישט כשר עניוועי, באט איך וויל נישט אריינגיין אין דעם, איטשע טריגער האט א שווער וואס ער הייסט פליישמאן, דוד ראזענבערג האט מיך אמאל גערופן כ'זאל פאררעכטן אין מקווה פון פליישמאן פארטי סיקס סטריט ווייל ס'איז זוחל, בין איך געגאנגען האב איך געטראפן אז ס'איז דא א בוילער רום און אינעם בוילער רום איז דא א בעט, און לעבן דעם בעט איז דא א לאך אין די וואנט. דוד פליישמאן איז געגאנגען דארט שלאפן יעדע נאכט, בין איך געגאנגען צו ר' חזקל רוט אז טאמער ווארפסטו אים נישט ארויס, קום איך ארויס מיט בריוון אז די אלע פרויען וואס האבן זיך דא געטובלט זענען נידות דאורייתא'ס, ווייל דוד פליישמאן איז נישט באגלייבט אויף קיין שום זאך פון א מקווה. דעמאלטס איז געווען א קרוב מיינער דער טאהשער דיין, דער טאהשער דיין הייסט. בנימין לאנדא. און דער טאהשער דיין. זיין טאטע האט זיך גערופן דער חוסטער דיין. יענער וועלטס גנב ער האט אפגעגנב'עט גאנץ בארא פארק ער גייט קויפן הייזער און צאמשטעלן קאאפס ווייס איך וואס און דער שייגעץ איז געגאנגען און האט ארויסגעגעבן אויף מיר א צעטל אז איך בין אין חרם איך האב נישט וואו צו דאווענען דער שייגעץ דער לאולייף ס'הייסט ער איז מיר אפילו א קרוב אויכעט ס'איז א טשענגערער אייניקל דאכט זיך מיר אבער ס'איז נישט וויכטיג ער האט געהאלטן אז מ'דארף מיך לייגן אין חרם פארשטייסט. דעם טאהשער רבי'ן האט ער נישט געהאלטן מען דארף לייגן חרם, כאטשיג ער איז זיינע געלט זאכן געווען עק ממש אנבעליוועבל, און איך האב גערעדט די וואך אויף איינע פון די וואטסאפס, איך האב געזאגט דער היינטיגער טאהשער רבי האט געירשנט די ריעל עסטעיט איז ער מחויב צו באצאלן די חובות, איך האב אים געוויזן אלעס דאקיומענטעד אונטערגעשריבן פונעם רבי אז ער איז מיר שולדיג, איך האב אים געבארגט. סוף איז ער געגאנגען, ער האט געזאגט ער גייט באצאלן, און ס'שלעפט ער שוין אזוי דריי פיר יאר פון ווען טאהשער רבי איז אוועק, און ער באצאלט גארנישט, יעצט האט ער געכאפט א פליק אז ער איז שיער געהארגעט געווארן אויפן שניי, אפשר וועט ער זיך יעצט אויסלערנען אז נאך אלעמען פירט דער אייבערשטער די וועלט, דיין טאטע איז טאקע געווען הייליג, דיין טאטע איז געווען דער גרעסטער צדיק אויף די וועלט, ער איז געווען גרעסער חלילה פונעם אייבערשטן אויך. אזוי ווי אלע רבי'ס, אבער ער גייט זיך אויסלערנען, דער אייבערשטער פירט די וועלט, אפשר וועט ער זיך יעצט אויסלערנען צו באצאלן, ער זאגט עפעס א גביר פון ק י, א קאנאדישער גביר לאט אים נישט באצאלן, וואס הייסט ער לאזט נישט באצאלן, ווער איז ער, איך האב דעם גביר קיינמאל נישט געקענט, איך האב נישט מיט אים, איך האב געהאט דילינגס מיט דיין טאטן, און נאכדעם דארפסטו אים זאגן, איך האב דיר דאך געזאגט אז עס איז זיך צופיל, ודפקום יום אחד גיי איך דיר, גיי איך. מאכן זיכער אז יעדער וועט וויסן ווער דיין טאטע איז געווען, איי עם נאט גאנא טעיק עני מאר גארביטש עני מאר, נאט גאוינג טו, דריי פיר יאר זאגט ער יא מען וועט אנהייבן מען וועט אנהייבן מען וועט אנהייבן און שוין, און מען האט נישט אנגעהויבן, און ווען מען קאלט אפ מען הערט ס'איז נחום ראזענבערג הענגט מען אויף דעם פאון, נאו פראבלעם, אבער. איך וויל פון דעם ארויסברענגען, דאס זענען מענטשן וואס זיי בא'עוולה'ן מענטשן מיט געלט און זיי טוען וואס זיי ווילן און דו קענסט זיי גארנישט טון, אזוי מיינען זיי. יעצט איז דער פליישמאן ער איז געווען א חזיר, ער האט געהאט א לאך וואס פונעם בוילער רום האט ער אריינגעקוקט און ער האט געזען יעדע פרוי וואס זי גייט אראפ, א דרעק א חזיר. האב איך געזאגט דעמאלטס פאר ר' חזקל רויט, אויב ער פליעט נישט גייט ער אין דזשעיל, איך ברענג אהער די פאליס, איך האב אלעס, איך האב פיקטשערס. קיצור מ'האט אים גערופן און מ'האט אים געזאגט דו האסט געגנב'עט גענוג הייזער, האסט דאך געגנב'עט געלט פאר די מקווה און פארט געגנב'עט הייזער, ער האט געקויפט הייזער, סא אז דו ווילסט דיר נישט זוכן צרות, גיי ארויס מיט שיינעם. האט ער געזאגט גוט ער געט עס איבער פאר זיין איידעם איטשע טריגער, ער קען נישט קיין מקווה, ער האט נישט געקענט, ער האט גארנישט, אבער ער האט געבויעט. איך ווייס אויף א פלאץ ווי ער האט גענומען פינף און צוואנציג טויזנט דאלער פאר פלענען, פאר פלענינג, און זיין שווער האט דארט אויך גענומען דעם זעלבן אמאונט, ווער ברויך ענק האבן? וואס פאר א גניבה איז דאס? באט ס'איז נישט וויכטיג, דו ווילסט גנב'ענען גנב'ע געזונטערהייט. אבער ער איז געווען קלוגער, נישט געדארפט אפילו אויסגעבן געלט פאר א ווידעא. זיך געלייגט שלאפן דארט און האט געזעהן א גאנצע נאכט ווי פרויען גייען אראפ און ארויף. דעמאלטס ווען אונז האמיר אים געכאפט, איך האב אים געכאפט, קודם האט ער מיך געסטראשעט אז ער וועט מיך הרג'ענען. ווייל ער האט מיר מסביר געווען נאך פאר מ'האט מיך גענומען צו מאכן דארטן קעגן די זחילה עס זאל נישט ליעקן, האט ער געזאגט קיינער טאר דאס נישט וויסן און אויב יא זאלסטו וויסן איך קען שיסן, זאג איך אים דו שייגעץ טמא דו קענסט שיסן קענסטו? יעדער סטראשעט שיסן, א שייגעץ טמא דער פליישמאן. איז בקיצור איז ער געגאנגען און ר' חזקאל רויט האט אים גערופן און האט אים געפרעגט וואס איז דער לאך מיט דעם צימער? איך וויל וויסן וואס דאס איז? ווייל איך האלט אז ער איז נישט באגלייבט אויף א מקווה און גראדע דער לאנדא דער דיין פון טאהש, דער לאנדא האט מיר פארציילט דעמאלס ווען איך האב איבערגעבויעט האט ער מיר פארציילט א מעשה אזוי, איך בין געגאנגען און איך האב אים געזאגט איך גיי אנפילן דעם און דעם בור, שוין ער גייט אנפילן א בור, שוין איך בין צוריק געקומען די בור איז שוין געווען אנגעפילט, זאג איך איך בין דאך דער דיין, האט ער געזאגט איך קען אויך, איך קען פונקט וויפיל דער דיין, זאגט ער איר קענט בעסער פונעם דיין נאר איר האט נישט קיין שום נאמנות, און מען האט איבערגעמאכט דעם בור, ניין זאל ער גיין שטערקער.

און בכלל ווער ס'האט עס געפירט, ס'דא למשל דער באבובער דיין, ער קען מקוואות פונקט וויפיל איך קען הלכות נטע רבעי, ער האט געהאט גענוג שכל, האט חתונה געהאט מיטן באבובער רב'ס טאכטער, א דזשאב האט מען אים געמוזט געבן, האט מען אים געמאכט פאר א דיין, איך האב שוין מיט אים זייער אסאך מאל גערעדט פון זיין מקווה די מענער מקווה, דער מענטש איז לא ידע בשכבה ובקומה, ער איז דער דיין, נאו פראבלעם, ער קען זיין דיין, אבער ער קען נישט קיין מקווה, וואס ער קען ווייס איך נישט. נישט, אבער רק המקווה קען ער נישט, און מען דארף די מענער מקווה אין באבוב קען מען אויכעט נאך פארעכטן גאנץ אסאך, נאר גיי נישט יעצט אריין דערין, שטעלטס ענק אלע אויפן קאפ אז אונז האבן פסל'ע מקווה'ס, אלס פסל'ע מקווה'ס איז נישט קיין פרויען מקווה, האט מען אים געגעבן א דזשאב, און אים איז עס געווען א געהארגעטע מציאה ווייל אזוי איז ער דאך געווען א גארנישט, איידעם ביים באבוב, איידעם ביים באבובער רב כסדר, איז ער שוין געווארן דער דיין אויף די מקווה אויכעט אין בארא פארק, קען מען אים טראסטן א מקווה? זיכער אז נישט, למעשה איך קען אים אפילו נישט, כ'מיין איך האב אים אפשר נישט געזען קיינמאל נאך אויך נישט. כ'ווייס נאר אזויפיל, ער האט אמאל געזאגט א גאנצע דרשה אז נחום ראזנבערג ברענגט אונטער דעם דור מיט זיין האטליין. דער זעלבער משוגענער אזוי ווי יענער דער פאלטיטשענער'ס אייניקל. ער זאגט נחום ראזנבערג איז ריספאנסיבעל פאר דעם גאנצן שמוץ פון דעם דור. ער האט אויך אמאל געהאלטן אזא דרשה, שפעטער האט ער עס געלייקענט ווייל עס איז שוין נישט געווען וואס צו לייקענען, און איך לאך פון אים עניוועי. און דאס איז די מעשה מיט אזא גרויסע מקווה, און נאכדעם איז דארטן ביק איז משגיח, ביק קען נישט קיין מקווה, ביק קען נישט קיין פסוק חומש, ער איז א פיסטער עם הארץ. ער האט נאר געהאט א גרויס מויל, נאר ווי האט סאטמאר רב געזאגט, ווען איינער האט א גרעסער מויל מאכט ער יענעם שטיל, איך האב אים שטיל געמאכט. דאך אזא אפגעפליקטער שייגעץ, איז געווען אמאל א קאנטרי, איז נאך היינט אויך דא די קאנטרי, ער געט א הכשר דארטן אין א קאנטרי מקווה אין סאוט פאלסבורג, דאך איז געווען פסול און דער צינור איז געווען פסול, איך האב עס איבער געמאכט פון מיין טאש האב איך ארויס געלייגט דרײַ טויזנט פֿינף הונדערט דאלער עס איבער צו פיקסן, די שייגעץ איז ארויס געקומען ער האט געזען ווי גוט ס'איז איבער געפיקסט, האט ער עס מפלה געווען. דאן פרעגט ער איינעם ווער האט עס געמאכט? און האט געזאגט נחום ראזענבערג. איז ער געגאנגען דער רשע מרושע און ער האט גענומען א גוי און האט אראפגעבראכן דעם דאך מיטן צינור און ער האט עס צוריק געמאכט אויפן אלטן אופן. אים דארף מען אונז טראסטן אז ער קען א מקווה? קריסעס? דער גרעסטער לאו-לייף וואס איז דא. בכלל זיין טאטע איז געווען פונקט אזא לאו-לייף ווי ער. און זיין זיידע איז געווען אן ען וויי יו גרעדזשועט און זיין טאטע אויך. איז עפעס אן אונזער מין הכשר זיך צו גע'חנפ'עט צו ציון און אלעס איז געווען מותר האט מען אים געהייערט. בקיצור איז די רבנים ווייסן אויך נישט ווי איין און ווי אויס שפילטס ענק נישט ארום מיט קיין פרויען מקווה'ס און יעצט איז דא א פרשה וואס עס קאכט זיך אין גאנץ ארץ ישראל זיי נוצן מיין העלפ ווייל איך האב מיט געמאכט די פרשה מיט פרוינדעל איך האב מיט געמאכט די פרשה מיט דעם שייגעץ פייוויטש מענדעלאוויטש איך האב דאס אלעס מיט געמאכט און שוין און די חברה ווילן נישט וויסן מען גייט די רבנים איינזעצן אין דזשעיל טראסט מי. כ'ווייס זיי נישט וויפיל יאר זיי גייען קריגן אבער דעי'ר נאט גאנע געט עוועי וויט איט ענימאר ביקאוז דער איז נאו ריזען פאר אלל דיס און אז עטס האטס רחמנות, זאגט דער מדרש אז אזוי ווי מען האט רחמנות אויף רשעים דאס איז די גרעסטע עבירה וואס ס'איז דא אזוי ווי ס'איז אן עבירה אז מען זאל נישט טוהן גארנישט וואס ס'איז דא רשעים אזוי איז דא אן עבירה אז מען זאל מלמד זכות זיין אויף רשעים. א פרוי מקווה איז א פרייוועט זאך און האסט נישט קיין שום רעכט דארט צו קוקן. יעצט איז דא גענוג פלעצער, ס'איז אפילו דא אין ניו דזשערסי א גרויס פלאץ, אינגעלייט פארציילן מיר, זומער זענען זיי דארט ביזי צען צוועלף שעה, זעקס זיבן שטאק הויעך, און אויף יעדן שטאק איז דא אנדערש, אויף איין שטאק באדט מען זיך אינגאנצן נאקעט, אויף איין שטאק באדט מען זיך נאקעט נאר מענער, אויף איין שטאק באדט מען זיך נאקעט נאר פרויען, און אויף איין שטאק באדט מען זיך נאקעט מענער מיט פרויען. ווילסט אזוי שטארק זען וויאזוי א פרוי זעט אויס ווען זי באדט זיך? גיי דארט אהין, באט דאונט יוז א פרויען מקווה. דאס זעלבע האב איך אייביג געטענה'ט. מענער נוצן א פרויען מקווה ווייל א פרויען מקווה איז א הייליגע זאך און ס'איז געהאלטן זייער כשר און ס'איז נישט ריכטיג ביקאוז יו אר אביוזינג די פרויען מקווה. א גוטן און א פרייליכן שבת קודש און א פרייליכן חודש כסלו.